א גוטן ערב שבת קודש, פרשת דברים, שבת חזון, די וואך האט דער שיעור צוויי חלקים, דאס איז דער ערשטער חלק. כ'האב געוואלט מעורר זיין אזוי ווי עס קומט יעצט די יארצייט פונעם פאפא רב פונעם ויחי יוסף, און ס'איז זייער זייער וויכטיג איך זאל ענק דערמאנען א מעשה וואס איז געשען כ'מיין פאר צוויי יאר צוריק, ס'איז געשען א מורא'דיגע מעשה, וואס איז געווען איז, אז מ'האט געוואלט ס'זאל זיין טונקל ביי שלישידות און מ'האט מען אויסגעלאשן די לייט, ס'איז נישט געווען אין גאנצן שטעטל קיין לייט, און זיי שרייבן אז ס'גייט זיין דא א התרוממות הנפש אונז זעמער אלע מסכים, איך וויל ענק זאגן. ס'האט מיר דערציילט איינער אז ס'איז געווען א פאפענער חזיר וואס ער האט געזען ס'איז טונקל האט ער אויסגענוצט די געלעגנהייט געגאנגען צו די בחורים'ס דארמעטארי און ער האט דארטן מכשיל געווען א בחור מיט משכב זכר, ער האט מיר געזאגט ווער יענער איז, אבער ער זאגט אזוי ווי ס'איז געווען זייער טונקל קען ער נישט זיין הונדערט פראצענט זיכער, אבער ער ווייסט פונקטליך ווער דאס איז געווען, איז למעשה איך וויל בעטן נאכאמאל, ס'איז נישט דא אזא זאך ווי מ'זאל צומאכן די לייטס און מ'זאל מאכן טונקל, בפרט נאך אין א שטעטל, קודם אז ס'געשעט אן אומגליק, זאל דער אייבערשטער שומר ומציל זיין, וועסט זיך נישט וויסן ווי אהין צו טון, און נאכדעם וואס? איך מיין דער דער רב צו דער רבי כאפט מער מלאכים טאמער ס'איז אינגאנצן טונקל? ס'איז דאך אלץ נארישקייט, עס איז נישט אזא זאך וואס מען מעג צולאזן, מען דארף קאלן די פייער דעפארטמענט זאלן עס צושפארן אויב ס'איז אינגאנצן טונקל. בקיצור, אונז האמיר שוין געגעבן א קרבן, און אונז וויל מען נישט מער געבן קיין קרבנות, ס'זאל זיין אנגעצינדן גענוג ליכט אז ס'זאל נישט צוקומען צו קיין זנות. ס'איז אויך די אלטע סאקמערע קאקמערע אזיאטישע מארעמאראשע וועג אז מ'דארף זאגן תורה אין די טונקל. ס'איז א חוצפה שאין כמוהו. נאכדעם קען זיין ס'איז דא מענטשן וואס האבן מורא פאר די טונקל. קענסט דאך איינשטעלן מענטש'ס לעבן. אבער דאס איז נאר א דזשאוק. ס'איז אסאך ענדערשער אז מ'עט מאלעסטן קינדער ווי אז מ'האט מורא פאר די טונקל. ס'איז געווען היינט א גרויסע דיון אין ארץ ישראל און מ'איז געקומען צו א החלטה, מ'האט מחליט געווען אז אלעס וואס סאקמער קאקמער פארקויפט, אז מען נעמט בחורים געצווינגענערהייט אין מיליטער, ס'איז שקר מוחלט, ס'איז אלעס ליגנט, ס'איז זאליקא'ס פאברעקאציע, כ'האב עס שוין ארום געשיקט אויף וואטסעפפ און איבעראל, און ס'איז געבליבן אזוי, יעדער מענטש מוז זיך שטעלן אזוי ווי ביז יעצט, און די אלע ישיבות וואס זאלן נישט לאזן די קינדער זייערע די בחורים זיך שטעלן, די עט מען קומען אויפפיקן, מען פייפט זיך אויס אויף די אלע בהמות. און מען נעמט נישט קיין ישיבה בחורים ווען זיי קומען זיך שטעלן, און דער משוגענער דער פלג הירושלמי דער אוירבאך, אדער די אלע ישיבות וואס די ראש ישיבה זאגט מען זאל זיך נישט גיין שטעלן, און זיי סטראשען מיט אלימות און מעשה פלילים, עט די שר הביטחון זיין ריספאנסיבל אז ער זאל מבטל זיין די גאנצע ישיבה, מיט לייגן א מנעול און בריח, ס'זאל זיי נעמען די רוח. דעטס איט, כ'האב ענק געזאגט. די די סאקמערע קאקמערע וועגן אנצוקאלן דעם מעיאר מיטן גאווערנער מיטן פרעזידענט. עס האט געארבעט יארן צוריק. היינט איז דאך ענקער בלאף ארויסגעקומען. היינט טראסט ענק קיינער גארנישט. כ'האב געטראפן יעצט א סאטמארע אינגערמאן וואס ער עסט או יו פלייש. פרעג איך אים היתכן? זאגט ער איך טראסט סאטמאר גארנישט. זאגט ער דער אלטער אויסגעוועפטער דיין פרידמאן ער עט מיר זאגן צו ס'איז כשר צו נישט. דאס הייסט יענץ איז אויך נישט בעסער אבער אזא פנים טראגן מיר. און זיי האבן נאך א זאך געזאגט אז די אלע ישיבות וואס געהערן צו פלג הירושלמי וואס דארטן איז דא מער ווי צוואנציג פראצענט תלמידים זענען נישט געגאנגען נעמען א דיחוי, עט מען נישט געבן פאר קיינעם וואס לערנט אין די ישיבה קיין דיחוי, די צוואנציג פראצענט מאכן קאליע פאר אלע אנדערע בחורים. Wow! יא יא, ס'האט זיך גענדיגט די באלאוני. יעצט נאך די גרויסע אסיפה איז געווען אזוי. חברי הכנסת זענען געווען פאר די תקנות און פיר קעגן, איז במילא איז עס געגווארן, ס'איז דורך געגאנגען. שיינע חברה. סאקמער האט זיך אריינגעריסן אז איך האב א מניוואלישן האטליין, זיי האבן זיך אריינגעריסן אז טאר זיך נישט שטעלן אין מיליטער, און זיי האבן זיך אריינגעריסן אז מען נעמט בחורים געצווינגענערהייט, און זיי האבן זיך אריינגעריסן אין אלעמען. העי, די געים איז אווער סאקמער קאקמער, די געים איז אווער, אונז האמער אלע געגעסן. וועדזשטעבל סופ, עס האט מען נישט געגעסן די טשיגא ביגא ווייטעמינס, מזל אז ס'איז דא היינט צוויי סאטמארע, ווייל ווען איינער מאכט א משוגעת אהרן זאגט מען מ'איז זלמן לייב'ס, ווען זלמן לייב לאט א באמבע א נפיחה זאגט מען איך בין אהרן'ס, ווען נישט וואלט מען דאך געלאכט פון סאטמאר. כ'האב געוואלט בעטן דעם עולם, ס'איז זייער וויכטיג וואס איך גיי ענק יעצט זאגן, איך בעט דעם עולם אזוי, עטס קענטס דאך אלע מיינע ליגנט, ס'איז נישט דא קיין דראגס, ס'איז נישט דא גארנישט, איין שטיק ליגנט איז דער גאנצער נחום ראזענבערג, באמת איך פארשטיי נישט עטס זעהטס, איך זאג אזויפיל ליגנט, וואס עפעס הערטס עטס ווייטער אויס? קומט צו יעדע וואך קיין עין הרע נאך הערערס און נאך הערערס, יא גוט ס'אלץ איז שטותים. יעצט, איך פאר יעצט פון תחנה מרכזית פאר איך יעצט ארויס מיט א באס, ס'דא דא אזוי, ס'דא דא אגד, און נאכדעם איז דא די אף ברענד נעימס, די אנדערע באסן. יעצט אגד פארט נישט אריין אויף בני ברק, פארט אפילו נישט דורך פשריון, די ראוד אונטער בני ברק, ס'איז נישט קיין חילוק. יעצט אויב דו ווילסט פארן אויף בני ברק פונעם תחנה המרכזית, מוזטו וואקן און וואקן און וואקן, און קענסט נאך וואקן און נאך וואקן, ביז דו קומסט אן צו קו פיר הונדערט לבני ברק. דא דא א מזוזה, מ'קושט עס, מ'גייט ווייטער, און מ'גייט נאך ווייטער. און מען גייט נאך ווייטער ביז מען קומט אן צו א טיר וואס דאס הייסט יציאה, יציאה מיינט מען גייט ארויס, סאו יו אר עקזיטינג בעיסיקלי די בילדינג פון אגד אבער ביסט נאך אינעם בילדינג נישט ממש ארויס, איז דא דא א באס סטאפ, אויף די רעכטע זייט פארקויפט מען די קארטלעך אין ארץ ישראל איז דא רחב. איך האב אויך געקויפט אזאנס. יעצט איז דאס אויף די רעכטע. יעצט ווען ס'קומט צו די לינקע זייט איז דא דא פלעטפארם צריף צוויי און צוואַנציק און דא קענסטו ווי מ'זאגט פארן מיט די באס אויף בני ברק. שוין. יעצט איז אזוי, הערט אויס מיטצייך וואס איך גיי ענק זאגן. איז דא איז דא א בענקל, איך האב מיך נישט געוואלט זעצן פארנט לעבן די טיר, קודם ווייל ס'איז אפן, ס'מאכט זיך נישט געהעריג צו, ס'קומט אריין א שלעכטע ריח.

עניוועי, הער איך וואס דער בחור פרעגט אים פונקטליך, דו ווילסט האבן דאס וואס איז א ליקוואד, אבער דו ווילסט האבן די הארטע סחורה, די וואס איז א גראז, אזוי הער איך ווי ער פרעגט. יעצט נארמאל וואלט איך געמיינט אז ער זוכט טיילענאל, און ס'איז דא אין א ליקוואד און ס'איז דא אין א גראז. דערווייל אבער איז געשען אבער אן אומגליק, מיטן רעדן זאגט ער אים, כ'האב סחורה, אבער כ'האב נישט קיין סוגאריאט, און אז דו ווילסט די סוגאריאט וועסטו זיך מוזן אליינס. צאמענקלעבן, פיין, זאגט ער אים, א איך האב דאך נישט געהערט וואס יענער ענפערט, נו, זאגט ער אים, און סקאסט אזוינפיל און אזוינפיל, בקיצור קען נישט זיין אז סדא די טיילענאל ליקוואד אדער די געהעריגע ליקוואד, ווייל מרעדט דא פון אנדערע זאכן, איך זעה דאך שוין, על כל פנים דאס איז אפען אין תחנה מרכזית, ס'איז גארנישט, סאיז שוין היינט געווארן, עס זעט אויס צוזיין ווי א ישיבה בחור, מיט די שמונה בגדים, דאס איז וואס דאס איז געווארן ליידער, רבותי, איף ווער נאט גענע טעיק קעיר, וועט זיין חלילה אן אומגליק, א דיזעסטער. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך, איך לאך א גוטס, איינער קאלט מיך אריין פון אמעריקע, דאס איז פון יונייטעד סטעיטס, זאגט ער מיר אזוי, ס'איז ער געפארן אין א קאר מיט איינעם, פארן מיט א קאר, כאפט א היטש ליידער, און יענער כאפט אים אן דארטן ביי די מעשה, ער וויל אנהייבן צו פידלען מיט אים, זאגט ער אים טו מיר א טובה, אז דו ווילסט.

אבער רבותי עס איז אלעס ליגנט, דארפטס ענק נישט זארגן ווייל קיינער טאטשט נישט קיינעם, ברוך מרדכי האט נישט געטאטשט קיינעם, וועבערמאן האט נישט געטאטשט, און דער משה טורנער האט נישט געטאטשט, איך וויל ענק זאגן וואסערע א חזיר משה טורנער איז, א דריי פיר יאר צוריק האט מען אריין געשיקט א הויפט משגיח פון די OU וואס ער איז באקאנט אין די נייע פרידזשידערס און אין די נייע געז רענדזשערס ווייל מען האט געדארפט כשר'ן אויף פסח האט מען אריין געשיקט, אין לעבן מאנסי איז דער טורנער ער איז געווען דער משגיח פאר די OU. און מ'האט געשיקט א מענטש וואס ער איז א מומחה, איז יענער מענטש געגאנגען און ער האט אלעס געקאשערט, און משה טורנער האט אים געדארפט צוריק דרייוון אויף באלטימאר, הערט א מעשה, און אינמיטן ניו דזשערסי אויפן הויפט ראוד, נעמט משה טורנער און כאפט יענעם אן, און יענער איז א איד פון זעכציג, משה טורנער איז א איד פון פופציג, זאגט ער אים שטעל שוין אפ די אוטא דא אין די זייט, איך גיי אראפ, און ער האט אפגעקאלט די OU, און ער האט געזאגט פאר די OU אזוי, איך ווייס נישט ווער דער משוגענער איז, איך קען

חיים דבאבוב, ביי שער שארף איז צוגעשפארט ווייל זעהט אויס מ'האט מורא אז די וויזשניצער חברה קענען נאך באפאלן. איז שטייט דא אזוי אז ווער ס'האט עס געגעבן איז יהודה לייביש אבער ס'איז שוין אראפגעפאלן די די פארדעם וואס האט געדארפט שטיין און נאכדעם איז שוין אראפגעפאלן אלעס און נאר געבליבן יהודה לייביש און שער שארף ס'איז זייער געבעטן אז מ'זאל דאס פארעכטן ווייל ס'זעהט אויס הערליך דער בילדינג ס'זעהט אויס ווי א נאק אוט א מעסטער פיס און מ'דארף דאס פארעכטן.

און ער האט געהאט מיט זיך נאלאקסען, און ס'איז געווען נאך א מזל אז ס'איז געווען אן אווערדראג נאר פון מאריוואנע, ווייל ווען ס'וואלט געווען אן אנדערער אווערדראג וואלטן ביידע געווען שוין טויט, און איך וויל עס וועגן דעם זאגן ווייל דער עולם האט דאך געשריגן מאריוואנע איז גארנישט, ווייל ס'איז גארנישט, זעסטו ס'איז גארנישט, פארוואס זענען די צוויי צוזאמען געפאלן? עניוועי. סאו מ'האט זיי אריינגעטראגן אין שפיטאל און זענען צוריק געקומען, ער איז צוריק געקומען אויף מאנסי, יעצט האט זיך אנגעהויבן אן ערנסטע פראבלעם, די רבנים הייבן שוין אן איינצוזעהן אז זייער וועג איז נישט גוט, אזוי ווי די מעשה הושענא רבה, פלעגט אונזער הייליגע רבי די דברי יואל זאגן א משל, ס'איז געווען מענטשן וואס איז געווען פארבלאנדזשעט אין א וואלד, נאכדעם איז געווען נאך איינער האט זיך אויך פארבלאנדזשעט, אינמיטן הערט ער עפעס ווי מען רעדט, האט ער געקלערט ער וועט נאכגיין נאך די קולות פון די וואס זיי רעדן, ווייל אזוי אינאיינעם קודם איז צרת רבים איז חצי נחמה, און נאך א זאך ווייל פארשטייסט דיך אליינס אז מען הערט אנדערע קען זיין יענע ווייסן וואו זיי זענען און אזוי ווייטער. בקיצור דער מענטש האט געטראפן יענע און האט זיך זייער געפרייט האבן זיי געזאגט הער אויס אונז בלאנדזשען מיר שוין דא אסאך צייט אונז ווייס מיר נישט דעם וועג ארויס, נאר איין זאך ווילן מיר דיר זאגן, אויף יענעם וועג, פון דארט קומען מיר אונז. דארט איז זיכער נישט דער וועג. אונז האבן מיר עס אויסגעטרייט און ס'איז נישט דער וועג. בקיצור, דער רבי האט עס געזאגט וועגן הושענא רבה. ס'קומט א נייע יאר, מ'ווייסט נישט וואו צו גיין, וועלכן וועג צו גיין, מ'איז פארלוירן. קיצור, זאגט מען יענעם, זאלסט וויסן איין זאך, יענעם וועג דארט זאלסטו נישט גיין. ווייל אויב ד'וועסט דורכגיין וועסטו נישט אנקומען אין ערגעץ. איז פארוואס זאג איך עס? מען האט דאך גענומען און מען האט געמאכט חוזק און פורים פון נחום ראזענבערג, א משוגענער, א צעדרייטער, וואס עטס ווילטס האט עטס געזאגט. למעשה, עטס זענטס נישט גוט געפארן. און יעדער זעט עס אליינס אז מען איז נישט גוט געפארן. מען דארף נישט האבן צו דעם קיין גרויסע זאכן. קומט עס צו סעקשועל אביוז, קומט עס צו ארויסווארפן קינדער פון תלמוד תורה'ס, קומט עס ארויסווארפן מיידלעך פון סקולס, עטס זענטס נישט גוט געפארן. און עטס ווילטס עפעס וויסן? אונז גיימער עס פארעכטן בלע נדר, צו עטס ווילטס צו נישט. באט נישט דאס וויל איך ענק זאגן. איך וויל ענק זאגן אז די הצלה. די געוויסע פאראמעדיקס האבן זיך צוזאמגעזעצט און זיי האבן געזאגט, הרב נחום איז הונדערט פראצענט גערעכט, מען קען נישט אזוי אנהאלטן. איך האב געהאנדלט מיט אלע מאדערענע ארגענעזעישאנס און מיט מאדערענע פלעצער, יעדער האט אריינגענומען העלפ, יעדער האט מודה געווען ס'איז דא דראגס. דער רבי האט שוין תשכ"ח גערופן ראני גרינוואלד, און האט אים געזאגט די ישיבה איז מיר אינפעסטעד מיט דראגס, נאכדעם נעבעך האט געכאפט א סטראוק ווען ראני גרינוואלד האט אים געוואלט געבן די אינפארמעישן, שוין נישט געווען מיט וועם צו טיש צו גיין. און דאס וויל איך ענק זאגן נאכאמאל, רבותי, די חסידישער עולם זענען די מאוסט לעפט בעק מיט די אלע זאכן, און אונז זעמיר זייער אפ טו דעיט מיט אלעם, מקוואות האמיר אונז פאר יונגלעך זאלן גיין יעדן טאג. א מזל קיינער האט נישט איינגעפירט אז מיידלעך זאלן גיין אין מקוה יעדן טאג, ס'איז אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר, אדער די מיידלעך זאלן גיין ווען זיי באקומען די פיריעד חלילה און נאכדעם גייען זיי זיך רייניגן, ס'איז די גרעסטע חורבן וואס ס'גייט פאר ביי אונז, ס'איז די גרעסטע חורבן, און אונז זעמער די לעצטע, זעמיר אייביג געווען די לעצטע, און קומען אויף אמעריקע די לעצטע ביזנעסלייט איז געווען, יא ס'איז געווען שלעזינגער מיט אנדערע אפאר ביזנעסלייט, ס'איז געווען סתם גענוג. איז נישט געווען ביזנעסלייט, יו קאנסידער דעט ביזנעס, איז צרות, און ס'איז דא מענטשן וואס האבן זיך ערנסט איינגעשטעלט אין ביזנעס, געמאכט פיינע ביזנעס, געווארן מיליאנערן, איבערגעלאזט פאר די קינדער מיליאנס, און דאס זאלט עטס וויסן. זיי ווילן זיך שוין היינט ארויסזעצן אבער כ'האב זיי מסביר געווען אז איך בין נישט קיין קענדידעיט, אז ווען איך בין עפעס א גרויסער עקספערט אין די אלע דראג זאכן, פארשטיי איך עטס ווילטס ענק ארויסזעצן מיט מיר, איך בין דאך נישט קיין עקספערט אין דעם, איך בין נישט אן עקספערט אין קיין שום זאך אחוץ אין סעקשועל אביוז וואס איך בין געגאנגען אין סקול אפשר דריי אדער פיר יאר. צו וויסן וויאזוי מען רעדט צו א קינד, אבער אדער דען דעט, איך בין נישט קיין עקספערט, איז במילא דארפט איר זעהן אליינס, איך קען ענק געבן, איך האב עטליכע האספיטעלס, קאלאמביע יוניווערסיטי, דזשאן דזשעי יוניווערסיטי, מיט זיי אלע האנדל איך, און עטס קענטס אויך האנדלען מיט זיי, עטס זענטס הצלה, מאכטס ענקערע קאנעקשאנס. יעצט האט מיר דערציילט א פרוי וואס זי טוט זייער אסאך פאר קינדער, זי איז א סייקאלאדזשיסט, זי איז לייסענסד, און איך נוץ פון איר, איך מיין איר פראפעשענעליזם, פאר זייער אסאך קעיסעס. האט מיר די פרוי פארציילט, קוואוט. זי האט שוין געהאט א פלאץ ערגעץ נישט ווייט פון ווילימסבורג, און דארט האט זי געוואלט מאכן פאר מיידלעך וואס זענען ארויסגעפאלן, דאס טייטש אזוי, ס'איז דא זכריה וואלערסטין האט, אנדערע האבן, אבער עט די ענד אוו די דעי פאר היימישע מיידלעך איז נישט דא, און זי האט שוין געווען גרייט, זי האט אלעס געמאכט. זענען געקומען די היימישע סאקמערע קאקמערע רוצחים און מ'האט איר געשטערט ווייל זי איז א סאקמערע קאקמערע. דאס האב איך געטענה'ט, סאקמער קאקמער האט געמיינט זיי גייען מיך אונטערברענגן ווייל איך ברויך זיי האבן. די מינוט כ'האב געזאגט איך האב מיט אים גארנישט איך זאג אפ אלע חברותא בין איך געגאנגען מיין וועג און כ'האב געטון וואס כ'האב געדארפט. בקיצור די פרוי האט נישט מצליח געווען אין ערגעץ עפענען אזא פלאץ, פארוואס זאל מיר אונז נישט האבן אזא פלאץ? פארוואס נישט? לאמיר עפענען אזא פלאץ און אינאיינוועגס דערציילן פון דעם רבינ'ס הייליגקייט און פון ויואל משה און פון על הגאולה ועל התמורה און די מלחמה קעגן ציונות. העי, זיי זענען מאלעסטעד, דעי ניד העלפ, אונז זאל מיר נישט צולאזן צו עפענען אזא פלאץ. פארוואס? ווייל די מינוט דו עפנסט אזא פלאץ נעמט מען אראפ די הויט פון אלע רבנים נישט נאר פון היינט נאר פון פריער אויכעט ווייל די אלע רבנים האבן דאס באהאלטן און דאס מוז געטוהן ווערן ווייל טאמער נישט האמער א גאנצע ארגענעזעישן מיט סטודענטס מיט א שיטה ענד ביהיינד איט איז דא אן עמפטי האל ווי אלעס רינט ארויס און דאס דארף מיר אונז יעצט טוהן פון דארטן ווי דו ווילסט יעצט גיין זאגן זיי פון דארט קומען מיר אונז שוין אונז האמער געזעהן אז ס'איז גארנישט ס'איז איין שטיק צרה די גאנצע זאך גיי נישט יענע וועג און למעשה אונז מוז מען זיך ארויסזעצן איך האב זיי געזאגט איך וויל נישט מיט ענק זיצן ווייל ווען איך בין דא א פראפעשענעל אין דעם איז איין זאך, איך בין נישט קיין פראפעשענעל, איך קען אויסזען ווי נחמיה וועבערמאן, ער איז געווען די דרייווער פונעם סיגוטער, א שוואנץ מלמד א גארנישט, און ער האט מאלעסטעד גערלס. איך קען ענק געבן אלע קאנעקשאנס וואס איך האב, און עטס האטס מער קאנעקשאנס פון מיר, ווייל עטס זענטס הצלה, און זאגטס פאר די דאקטוירים אז אונז ווילמער מאכן א האום און א אפטיילונג, פאר די קינדער, איך האב שוין גערעדט עטליכע מאל מיט די יונייטעד דזשואיש אפיעל, יו דזשי עי, אוי, מנוולים, וואס מנוולים, מען טאר נישט נעמען זייער געלט, רשעים וואס זיי זענען, איך האב גערעדט מיט זיי, ענד דעי ווער ווערי איגער טו העלפ אס, זיי האבן סקולס אלל אווער אמעריקע, פאר טשילדערן מיט פראבלעמס. און מיט דראגס, דער אייבישטער זאל שומר ומציל זיין, ווען א קינד פאלט ארויף אויף דראגס האסטו נישט דאס געלט אין דיין סעיף זאלסט קענען דאס קינד צוריק ברענגען נארמאל, און דאס וואלסטו זיך געדארפט אויסלערנען. ענד עז לאנג עז יו דאנט לערן דעט וועסטו זיין אויף גרויסע צרות. אזוי ווי יעדע שיעור וואס האט צו טון קעגן פעדאפיילס הייבט זיך אן מיט נאך א מעשה, נאך א מעשה, און נאך א מעשה. אמאל איז עס א מעשה שוין פון פאר צען יאר צוריק אבער מען באצאלט היינט די פרייז און דאס איז א מורא'דיגער מוסר השכל אז דער אייבערשטער האט אויך א בוך און ער האלט אלעס ווייל נאטינג גאוס לאיבוד נישט קיין גוטע זאך און נישט חס ושלום קיין שלעכטע זאך און אסאך זענען מעשות אפ טו דעיט ולא למדו מוסר מען האט זיך נאך נישט געלערנט קיין מוסר סאו קודם וועל איך ענק פארציילן א מעשה. ס'איז דא א מענטש וואס ער הייסט אהרן ליסאן ער איז געווען א מלמד אין תלמוד תורה אין ביתר עלית דאס הייסט. די עולם החסידות דארטן ביתר עלית וואס ער האט געטוהן מיעסע זאכן מיט דריי ברידער און מען האט אים געגעבן יעצט זיבן יאר יעצט די איינע פון די באטרעפענטע האט א פעיסבוק און ער הייסט יאנקי רייניץ ער זאגט אז ער איז דער עלטסטער פון די ברידער און ער באשרייבט די גאנצע פרשה פון זיין לעבן און די גאנצע זאך וואס דארט איז געווען אין די תלמוד תורה. ער שרייבט דא אז דער איז פֿיר און דרײַסיק יאר אלט דער מלמד. ס'הייסט? באקומען א גוטן דזשאב גייט ער שטשעפען קינדער. עניוועי ס'איז א גאנצע אריכות און ער זאגט פונקטליך וואס ער האט געטון אבער דאס איז באמת דאס איז דאך סתם נישט וויכטיג. איז למעשה זאלט איר וויסן רבותי ס'האלט אן ווייטער די מלחמה ס'איז שטרענג ווי שטרענג ס'קען זיין ברוך השם. עניוועי ס'דא גוטע נייעס אז דער סקווערער רבי איז שוין געזונט ער איז שוין אהיים געקומען צו ער קומט אהיים און ער וועט נישט. פירן מיטן עולם דעם שבת נאך, ער דארף נאך קומען צו זיך, אבער כ'וויל זאגן דעם עולם, ווען מיין פרוי גייט צו טבילה צו ס'איז א ליל טבילה גייט מען דאך אריין צום רעבן, מ'איז מזכיר, מ'נעמט מיט די פרוי, פוי אזא חאזעריי, עניוועי, למעשה איך מיין אז צו דעם איז שוין די רבי ווייטער פעאיג, ער קען דאך נישט באקסן אין די גלאוו אריין אזוי ווי ער טוט ביים טיש. פשש. אבער איך מיין אויסצוהערן און קוקן אויף די שיינע ווייבעלעך, אויף דעם איז ער שוין גרייט. איך האף נאר אז זיינע קינדער גייען נישט אנהאלטן דעם שמוציגן דרך. פוי. יעצט ס'איז דא א סוספעקט וואס ס'הייסט דנינע ראמאן איין און צוואַנציק יאר אלט, און איינער וואס ס'הייסט טיימעל העריס צוואַנציק יאר אלט. זיי האט מען געטשארדזשד מיט טרעפיקינג און סעקשועל מיסקאנדאקט. עקטינג אין א מענער אוו אינדזשוריעס טו עי טשיילד לעס דען סעווענטין, אנלאופול אימפריזעמענט, ענד פראמאוטינג פראסטעטושען. דאס איז געשען אין קראון הייטס, אין לינקאן פלעיס, עס איז דא דארטן די אפארטמענט בילדינגס, און דארטן זענען געווען צוויי זעכצן יעריגע מיידלעך האט מען זיי אריינגעצווינגען אז זאלן אריינקומען דארט אין יענע בילדינג, און מען האט זיי געצווינגען צו פראסטעטושען, און זיי האבן געזאגט פאר די פאליס זיי זענען שוין געווען אין. קעפטיוויטי, בערך א חודש צייט. שטעל דיר פאר ווי מען האלט דא. ס'איז גראדע נישט קיין אידן, אבער כ'וויל זאגן פארן עולם, מען דארף זייער וואטשן אויף די קינדער, ס'קומט זומער אלעס, כ'האב ענק געלאזט הערן אמאל א דרשה פון ר' זכריה וואלערסטין וויאזוי מען האט צוגעגנב'עט א אידישע טאכטער, זי איז שוין געווען ניינצן, ניינצן ווערט דאך שוין קאנסענט, און די סוף זיי האבן זי זי אנגעדראגט און זי איז אריין אין א קאומע, מען דארף רעדן מיט די קינדער פון דעם, ווייל ווען ס'וואלט נישט געשעהן דארף מען נישט רעדן, אבער אזוי ווי ליידער ס'געשעהט כסדר דארף מען זייער זייער אסאך רעדן מיט די קינדער, קינדער דארפן וויסן וואטס גאוינג אן אראונד דעם, און אז זיי זענען עלול מען זאל זיי כאפן, ביקאוז דעיר יאנג דעיר ביוטיפול און מען קען זיי אנסטראשען און. דאס איז זייער וויכטיג און אלטע סאקמערע קאקמערע בהמות האבן געוואלט אלעס באהאלטן נא נא נא נא נא די זאך איז פאריבער באהאלטן באהאלט מען דעם אפיקומן אדער דעם פיפיק דארף מען זיך אויך באהאלטן נישט טאטשן קינדער דערמיט. איינע פון מיינע משוגענע טעלעפאן קאלס וואס איך קריג הערט אויס א מעשה, א מאמע קאלט מיך אפ אז ער זעהט אז איר טאכטער.

טאכטער אז ס'וואקסט איר בריסטן און זאל זיך נישט שעמען דערמיט און קויפטס איר א ברא און טרייטס עס אויס זאגט זי ניין דאס טאר מען נישט דאס איז דאך קעגן צניעות ביסט משוגע כ'וועל אזוי רעדן צו מיין טאכטער? זאג איך טאמער דו האסט נישט קיין קארידזש און דו קענסט נישט אזוי רעדן צו דיין טאכטער איז זעה איך קודם איין זאך אז עטץ לעבטס נישט זייער אפן איינער מיטן אנדערן וויטש מינס דער ענקער חינוך שטינקט

דו ביסט א עכטע חסידישע פרוי, פרעגט זי פון וואנעט ווייסטו? זאגט ער ביסט א בהמה ווי אלע חסידים, מען רעדט נישט מיט די טאכטער גארנישט, מען האט איר נישט דערציילט אפילו וועגן א פיריעד, גארנישט, שטעל דיר פאר. עניוועי, איז איז ער געגאנגען צו דעם סייקאלעדזשיסט, און די מיידל האט זיך אנגעהויבן צוביסלעך אויסצוגראדן איר ריקען, זי האט זיך געשעמט, זי האט געמיינט ס'איז א בושה, זי האט נישט געכאפט דעטס די ביוטי אוו די וואמען, ווען א פרוי האט עס נישט איז עס צרות.

ס'איז נישט גוט, ס'איז א עינוי הנפש, און חוץ פון דעם קען זיך עס דערשטיקן. סאו וואס דער אייבישטער האט געמאכט אין די נאטור איז דאך סאו ביוטיפול, יו דזשאסט העוו טו לערן אבאוט איט. אוודאי איך וויל נישט מ'זאל גיין לערנען מיט בחורים דאס, אבער מיט מיידלעך, יו העוו טו טיעטש דעם. אפאר יאר צוריק בין איך געווען אין סאושעל סעקיוריטי אפיס, ס'איז דא ערגעץ אויף מורטל עוועניו. איז וואן וואן וואן וואן מורטל עוועניו. קיצור.

נאו ניקנעים. און דו וועסט הערן אז מען רעדט פון א חסידישע פרוי זאלסטו וויסן איר פעלט אדער א שרויף אדער א דרעין פייפ. עניוועי, זעה איך דארטן א חסידישע פרוי, שרייט זי אויף איר דו שעמסט דיך נישט אין פאבליק? גיי אריין אין טוילעט קיינער זאל נישט זעהן. איצט אנטשולדיגט איך גיב נישט צו עסן פאר מיין קינד אין טוילעט, קיינער זעהט גארנישט איך בין צוגעדעקט, דו ביסט א פרוי ווייסטו, אבער קיינער זעהט דא גארנישט. יעצט כ'וויל פארשטיין, לאמיר זאגן מ'האט יא געזעהן, כ'מיין וואס האט זי דען געטוהן? זי האט דאך סך הכל געגעבן איר קינד צו עסן, קומסטו צו עפענען דיין פיסק אויף איר, איר צו זאגן שעמסטיך נישט? ניין זי שעמט זיך נישט, דאס האט אראפגעברענגט דאס אידישקייט, די פרומע בהמות גיי איר טשעפען שעמסטיך נישט, שעמסטיך נישט, האט יענער געזאגט ווייסטו וואס איך שעם מיך נישט, נאופ. ס'איז אראפגעברענגט ווייל יעדער איז געקומען מיט געפילן, נישט קיין הלכות, נישט קיין זאכן, נישט קיין קברות אבות, איינער איז געקומען פון האדענאש, איך מיין פון פישפיק לאדאן, און דער צווייטער, און דער צווייטער איז געקומען פון אן אנדער פלאץ, און פון א דריט פלאץ, פון פויערישע פלעצער, פון אונטערלאנד, פון אויבערלאנד, פון סיגעט, פון מארמאראש, סאטמער, קאקמער, פון איבעראל, און יעדער האט זיך זיינע געפילן. און יעדער וויל עס פארקויפן פאר יענעם, יענער וויל עס נישט קויפן דעטס איט. ברוך השם די יוגנט האט שכל. עפעס א משוגענער האט ארויף געלייגט א גאנצע דאס אויפן אינטערנעט, ער האט געטראפן א יונגן בחור ער איז אויפן אינטערנעט און ער זאגט אז ווער ס'זעהט דאס זאל אפשטעלן יעדע קאר און מ'זאל מאכן א טומל א געוואלד האב איך געזעהן עטליכע מענטשן האבן עס זייער שיין צוריק גענפערט אויך, מ'ברויך שוין נישט מיך זיי ענטפערן צו די זאך. קיצור זיי זאגן ס'איז דא גענוג פראבלעמס מיט דראגס און מיט סועסייט און מיט אלעם אויף דעם זאגט קיינער גארנישט. פארוואס? ווייל די רבנים ווילן דאס האלטן שטיל, ווייל דאס איז זייער פראבלעם, צו אונז האבן מיר א סמארטפאון צו נישט, דאס איז אונזער פראבלעם, אה, דער עולם האט שוין ארויס די באלאוני, און איך האף ס'וועט קיינמאל מער נישט צוקומען צו אזא מעמד און מצב וואס מ'וועט קענען פארפירן דעם עולם, דער עולם ווייסט שוין זייער גוט וואס מ'דארף צו טון. יעצט, כ'האב געפרעגט די פרוי, דו ביסט דאך זייער א פרומע, איך זעה דו ביסט מורא'דיג פרום, ביסט משוגע צום טויט, איך וויל דיר פרעגן, וויאזוי גייסטו און דו קאלסט אפ א מאן, איך בין דאך א מאן.

דו ווייסט דאך נישט היינט מיט וועם דו האנדלסט. יעצט איז דא א טעלעוויזשען סטעישען וואס האט געזאגט זיי ווילן מיך אינטערוויוען וועגן די פרשה פון חי לייפליין האב איך זיי געזאגט אזוי ווען דו גייסט אויס מיט דיין בויפרענד צו מיט דיין מאן און דו גייסט אין א רעסטעראנט ביסטו זיכער אז ער וועט דיר געבן א שיינע סעודה אדער א מילכיגס אדער א פליישיגס אדער א פיש כ'וויל דיר עפעס זאגן סתם אזוי וואלסטו נישט אנגעברענגט דיין צייט אויך רייט יעצט מיין צייט איז זייער טייער און איך גיי עס נישט אנברענגען ס'וועט עניוועי נישט ארויסקומען גארנישט ווייל חי לייפליין האט קאנעקשאנס, זי איז א לייפער, זאמד די די חוסט, זי איז א גרויסע ברענד נעים שוין אפאר הונדערט יאר, און אז מ'האט די פרוי געקענט לאזן דיקלערן אינסענעטי בשעת זי האט אכט קינדער און זי איז געווען א פרינציפעל זי האט באקומען הונדערט פופציג טויזענט דאלער א יאר וועידזש און מ'האט איר געקענט דיקלערן אינסענעטי און די גאווערמענט נעמט עס אן איז די גאווערמענט אינסעין זאג איך אים און איך האב נישט קיין צייט איך זאל מיר אנברענגען מיט אזאלעכע זאכן וואס ביסטו? דו ביסט א טעלעוויזשען וואס ווילסטו? דו ווילסט מאכן א פרסום, נישט אז מען האט איר נישט איינגעשפארט, נאר דו ווילסט מאכן א פרסום אז די חסידים, קוק וואס זיי האבן געטון, זיי וויסן פונקטליך וואס זי האט געטון און מיט וועמען זי האט געטון. זאל איך נאכמאל דיר עפעס זאגן, איך בין נישט דא פאר דעם, איך בין דא פאר איין זאך, אויב דו קענסט מיר גאראנטירן אז מען וועט זי איינזעצן, דעמאלטס גיי איך זאגן אלעס וואס איך ווייס. זאגט זי, זי קען נישט, זי איז א צייטונג שרייבער, איך מיין זי איז אין א נוז ריפארטער, אבער די חברי הכנסת ליינען עס. זאג איך, יא, ס'אבער דא א ליצמאן א חבר הכנסת, ס'דא א גערער רבי וואס ער פירט ליצמאנען, און ס'איז דא נאך אפאר רבנים וואס זיי פירן דעם גאנצן כנסת, און ממילא מ'עט זיי נישט איינשפארן, קוק דער בעלזער, מ'האט אריינגעזעצט. זעקס יונגעלייט און א דיין האט געפייגערט. און איינער האט געמוזט גיין אין דזשעיל איך ווייס וויפיל יאר, ס'האלט יעצט ביי זעכצן ביי זיבעצן, און מ'האט גע'קנס'עט אז יעדער מוז באצאלן שטראף פאר די קינדער, איז א דזשאוק. ס'איז דאס אלץ ווייל דער בעלזער האט קאנעקשאנס, דער יונג באשריבן אין פארבס מאגאזין, ער פון די רייכסטע מענטשן דא אין ארץ ישראל, נו נישט קריגן זיי אזא סווידארט דיל, האבן אויסגעדרייט די גאנצע כסב אישום אז זיי האבן נישט סעקשועלי אביוזד נאר זיי האבן מאיים געווען, זאג איך דו האלטסט אז דאס איז אמת? זאגט ער ניין איך האלט זיכער אז ס'איז ליגנט די גאנצע זאך, איך האלט זיכער אז מ'האט זיי געטאטשט סעקשועלי, מ'האט זיך דאך אויף דעם איינגעזעצט. זאָג איך נאָר, װאָס איז געשען? האָסט צו טאָן מיט בעלז? זאָג איך אים, הער אױס, מײַן תּפֿקיד איז נישט אײַנצוזעצן, װײַל די. װאָס האָבן נישט קײן קאָנעקשאָנס. די װעלן גײן זיצן. מײנסט צו דאָ אײנער װעגער האָט נישט קײן קאָנעקשאָנס, איז ער געגאַנגען זיצן, פֿאַרלױרן אַ הױז אױך, װײַל יענער האָט אים געסוט נאָך דעם סיבוב, אָבער. די װאָס האָבן קאָנעקשאָנס. קוק, ברוך-מרדכי לעבאָװיטש, קוק די אַלע, די דרײען זיך און פֿרײען זיך. אַרײט, זײ פֿרײען זיך נישט, אָבער על-כּל-פּנים, װאָס עטץ טוטס, טוט עטץ גוט. נאַ, איך זאָל מיך גײן אָנברענגען די צײַט פֿאַר דעם? נאו וועי. און אסאך האבן אונז אויסגעיוזט פאר אן ATM מאשין. איך האלט עס נישט ביים טון. איך האלט מיך נישט ביים ארויפשטעלן פראנט פון די טעלעוויזשענס און באשמוצן די חברה. איך האלט ביים לערנען די קינדער, אזוי ווי איך האב עס געזאגט, אז ווען איינער טאטשט זיך פייט פאר יור לייף. און אז ער וויל דיר אנכאפן די באלס מיט די טעסטיקלס, זאג אים, געב מיר דיינע אויך אנצוכאפן, ווייל איך וויל דאך מיך אויך ענדזשויען און צו. קוועטש עס אים ביז דו מאכסט דערפון שפיגל אייער, דעטס אלל, יו העוו טו לערן טו פראטעקט יור סעלף, און אויב מען דארף דארף מען גיין אין קאורט, און מען דארף גיין דארף מען יענעם איינזעצן, און מען דארף גיין סוען, דעטס וואט ווי העוו טו טיעטש די טשילדרען. באט צו גיין פאר דיר פארן טעלעוויזשן ארויסצוברענגען דאס אלעס, טו מי איט דאזענט מעיק עני סענס. האב זיי געזאגט נאך מער, ס'איז געווען אמאל א צייט. אין די אלטע צייטן ווען מען האט נישט געגלייבט אז ס'געשעהט, מען האט געזאגט אונז זעמער ליגנערס, נישט געגלייבט ס'געשעהט, אך, דעמאלטס איז יעדע ווי ס'געווען נאך א פירסום, א פאבליק זאך, א צייטונג, א טעלעוויזשן, אלעס איז געווען וויכטיג, סי ען ען איז געווען וויכטיג, אלעס איז געווען וויכטיג, אבער היינט, היינט ווייסט יעדער וואס ס'גייט פאר, און איך בעט יעדן זאל וואטשן זיך און זיינע קינדער, און זיין פעמילי, ס'האט מיר געזאגט א איד די וואך, די וואך! עס וויסן איך בין א חזר און איך האב אן איטש צו קינדער און אפילו צו מיינע אייגענע אייניקלעך און זייט איך זעה אז איר נעמט עקשאן האב איך געבעטן מיין ווייב אבער נישט פארציילט פארוואס אבער נאר סתם געזאגט הער אויס מיינע נערוון טראגן שוין נישט די קינדער קומען זיי שרייען איך בעט דיך אז דו ווילסט האבן נחת פון די אייניקלעך גיי דו אריבער צו זיי, זאלן זיי שרייען און צוברעכן די טעלערס און איבערקערן דעם טיש, באט איך בין שוין נישט גיערט פאר דעם, איך בין שוין צו אלט, און דאס איז א מורא'דיגע געווינס, עטליעסט ער פעיסט ריאליטי, ער קען דאך נישט זאגן זיין ווייב אז ער שטופט שוין אזויפיל יארן אין די קינדער און אין אנדערע מענטשן, איז האט ער עס געמאכט זייער איידל, כ'קען נישט מער נעמען די פרעשור, די אייניקלעך וואס זיי קומען, פיין, נאו פראבלעם. ס'איז נישט מחיוב. יעצט איז דא די פלאקאט א משה חיים שמערלער אב"ד מחזיקי הדת ציריך שווייץ איז זייער קראנק און כ'האב ענק שוין געזאגט אז ס'איז דא דא איינער אליהו שטערנבוך וואס ער איז געווען די ראב"ד אנטווערפן און געשטארבן. רבותי דער אייבערשטער גייט אדער אויסקלינען די רבנים אדער די אידן. ער האט אנגעהויבן מיט די רבנים אז זיי זאלן זיך געבן צייט תשובה צו טון. ס'איז געווען אין די שווייץ מיט יארן צוריק א מקווה וואס אלע פרויען האבן גענוצט די וואס זיי פארן אויף חופש נאך אז זיי געבן די כבוד.

זיי געבן נישט גענוג פאוער פאר זיי, זיי האלטן זיך אין איין אפהאקן נאך און נאך און נאך און נאך, ווייל זיי ווילן יעדער זאל ארויפגיין אויף די סמארטפאונס, סאו לאזט די רבנים ארויסגעבן א חרם יעצט אויף עי טי ענד טי און איך ווייס אויף וועם נאר אלץ די וואס זיי טוען דאס, סגייט שוין נישט זיין מער, די קליינע פאונס פאלן אראפ אויף די הייוועיס מיט אלעם, און זיי זאגן בפירוש זיי ווילן נישט סופארטן די קליינע פאונס, די וואס האבן נאך די אלטע קאנטראקטס מוזן זיי, די מינוט די זאכן לויפן אפ גייט מען האבן א נייע ווערטשאפט. שוין, נו, די דאון נאט זאך איז מיר עניוועי געווינען, ברוך השם, ווייל אידישקייט מוז זיין אזוי ווי ס'שטייט אין די גמרא, ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, קען מען מיינען אז זאלסט ליב האבן דעם אייבערשטן, זאגט די גמרא ניין, דאס איז נישט גענוג, ואהבת את ה' אלוקיך, שיהי' שם שמים מתאהב על ידיך, דעם אייבערשטנ'ס נאמען זאל געליבט ווערן דורך דיר, מ'זעהט א חסידישער איד, מ'זעהט א אינגערמאן פון ווי עס דארף צו זיין, הייבט דיר אן דער עולם אן ליב צו האבן אידישקייט. טאמער פירסטו דיך אויף ווי א פראסטער פויער ווי א שיכור, איז עס א פראבלעם. איז במילא זאלט איר וויסן אז אונז האמיר א גרויסן אחריות און א גרויסן חוב. איך האב אלץ געזאגט, די אלע די סאקמערע קאקמערע דרכים, למשל איינער זאגט איך מוז גיין מיט א חסידישן היט, איז אזוי, אויב דאס חסידישע היט מאכט זאלסט נישט וועלן גיין מיט אזוינע, זאלסטו גיין מיט א חסידישן הוט, גיי מיט א שטריימל אין די וואכן אויך, אבער אויב דו שלעפסט אראפ דעם חסידישן הוט און דו גייסט צו אזוינע מיטן חסידישן הוט, טוסטו אן עוולה שאין כמוה. דאס זעלבע זאג איך אויך, ס'איז דא יעצט בחורים וואס זיי דרייוון, יעדער בחור וואס קאלט מיך אפ, זיי הערן מיין האטליין, זאג איך זיי ווי איך האב געזאגט פאריאר אויך, מאך דרייווער לייסענס, מ'ווארפט. דיך ארויס פון די ישיבה, גיי ארויס פון די ישיבה, טוה נישט אזא בהמישקייט וואס דו זאלסט דרייוון אן א לייסענס, ווייל ווען דו וועסט אראפפארן א מענטש אויף טויט גייסטו זיצן לייף טיים, און די אלטע סאקמערע קאקמערע חברה וואס זיי פלעגן אמאל קענען עפעס ערלעדיגן היינט קענען זיי גארנישט ערלעדיגן, סאו אז די רבי זכרונו לברכה האט געזאגט מען זאל נישט דרייוון, גיי ארויס פון די ישיבה, הרג'ע נישט די רעסט אוו יור לייף, ווייל דו קענסט דיך נאך טרעפן אין דזשעיל פאר די רעסט אוו יור לייף, און חוץ פון דעם וועסטו זיין א פירסט דעגרי אדער א סעקאנד דעגרי מורדערער, ענד יו דאונט ניד איט. יעצט לאמיר אביסל צעלייגן די זאך, מ'האט געהעכערט יעדן שכר לימוד הונדערט דאלער א קינד, כ'האב אפגעקאלט עטליכע מנהלים בגשמיות פארוואס העכערט מען, האבן זיי מיר געזאגט ווייל יענע ישיבה האט געהעכערט, יענע ישיבה האט געהעכערט, כ'וויל ענק עפעס זאגן, ס'איז געווען א צייט ווען אונזערע עלטערן זענען געקומען, זיי האבן איבערגעלאזט דארט זייערע עלטערן אין יוראפ, זיי האבן, מ'האט זיי נעבעך געהארגעט, און זענען געקומען בעירום ובחוסר כל אן גארנישט, זיי האבן נישט געהאט גארנישט. דער רבי זכרונו לברכה דער דברי יואל האט געמאכט א מלוה מלכה איז יעדער געקומען יעדער איז געקומען ברענגען געלט איז געווען דא עפעס א רב וואס ווען ער האט געדארפט מאכן א מלוה מלכה האט ער נישט געלאזט א וואך צוויי פריער מאכן קיין אפיעל אין בית מדרש און דער רבי זכרונו לברכה האט יא געלאזט האט יענער רב געפרעגט דעם רבין מען נעמט דאך צו פון די געלטער וואס מען וויל אייך געבן האט דער רבי זיך גענומען לאכן קיינער נעמט נישט צו פון קיינעם אבער מיט דעם וואס איך מאך א וואך צוויי פריער א מלוה מלכה לערן איך זיי אויס אז מען דארף געבן איך לערן זיי גאר אויס זענען אין טרעינינג זאגט דער רבי.

יענע איד וואס איז אריין צום רבין האט געזאגט רבי דו ווייסט וואס הייסט הונדערט דאלער? ווי זאל איך עס נעמען? דער רבי אויפגערעגט ער האט געזאגט רויט אדער טויט איך וויל האבן הונדערט דאלער! קיצור דער איד האט פארשטאנען אז מען קען מאכן געלט פון די טויטע און וויאזוי קען מען מאכן געלט פון א טויטן ער ליגט דאך שוין אין קבר איז ער ארויסגעפארן זונטאג און ער האט אנגעהויבן צו מאכן מלא'ס הייסט ער האט

פאר. קיצור, דער רבי האט געבויעט אן ענטערפרייז, אן אימפעריע, אז אפאר שקצים זאלן עס קענען אונטערברענגען. ער האט עס נישט געבויעט וועגן דעם ווייל ער האט געוואלט מאכן פרנסה פון דעם, ער האט עס געמאכט וועגן דעם ווייל אידן זאלן קענען שיקן די קינדער אין חדר. איז במילא האט דער סמך מם זייער שטארק גובר געווען. מילא די אנדערע רעבעס האבן עס געבויעט פאר ביזנעס. כ'ווייס א רבי וואס האט קלאר אפן געזאגט יארן צוריק, זאגט ער, איך בוי עס פאר ביזנעס, מאך נישט קיין פרנסה, ארבעטן קען איך נישט, דאס איז וואס איך וויל, איך וויל ארויסנעמען דערפון געלט פאר מיר, פאר די קינדער און פאר די אייניקלעך, אבער די דברי יואל האט עס נישט וועגן דעם געבויעט. סאו צו נעמען זיין מוסד און אונטערברענגען איז א ביטער אומגליק, און דאס האבן געטון אפאר שקצים, דעמאלטס ווען די סאטמאר רב איז אוועק האט מען געדארפט, מען האט מען האט גערעדט דערפון, רבי יודל ראזענבערג איז געווען א גרויסער חסיד פון דעם, צו מאכן אזוי ווי די אגודת ישראל, ס'זאל זיין א גרויסע ארגענעזעישן, און פארטיג. איז געקומען אפאר סענדער דער דייטש מיט נאך אפאר חברה וואס זיי האבן דאך געוואלט זיין מושל בכיפה, האבן זיי געזאגט ניין מ'וועט אריינשטופן דעם סיגעטער און מ'האט זיך אנגעברענגט והנה אך יצא העגל הזה ווייל דער סיגעטער האט געזאגט ס'איז הי' בנה בקערה וארץ איך גיי נישט נאר מ'נעמט מיינע קינדער אויך. שוין ברוך השם מ'האט עס אונטערגעברענגט און פארטיג. און וואס מיינט עטס איז דער סוף? טאטעס האבן נישט צו באצאלן שכר לימוד, זיי קענען זיך נישט ברעכן, לאזן זיי די קינדער גיין אויף הפקר, ס'איז דא קינדער היינט וואס זענען זיבן יאר אלט און זיי דרייען זיך אין די גאס, און אונז בעט מען דעם אייבערשטן שיק משיח דער בית המקדש איז חרוב, עטס זענטס לצים? מען רעדט דא פון תינוקות של בית רבן, אביסל הנאה וואס דער אייבערשטער האט נאך פון די גאנצע וועלט וואס איז דא אזויפיל זנות מיט אפיקורסות מיט גניבה גזילה מיט רציחה איז נאר דאס וואס די קינדער זיצן און זיי זאגן קמץ אלף א און פתח בית בא דאס איז די תענוג פונעם אייבערשטן ווייל דאס איז תינוקות של בית רבן וואס האבן נישט קיין חטא אקעי ברענגטס אונטער דעם אייבערשטנ'ס תינוקות של בית רבן און וועטס זען וואס דער אייבערשטער טוט ענק אן. ס'איז נאו פראבלעם, זאלטס ענק אייביג אויסלערנען, דער אייבישטער איז שטערקער פון יעדן, דאס וואס עטס זעטס נישט די פראסקעס דעם זעלבן טאג, דאס איז ווייל דער אייבישטער האט צייט, ער איז א מאריך אף וגבי דיליה יעצט, קאלן מיך אן אסאך רבנים, ס'איז שוין נישט געווארן קיין דזשאוק, ס'איז דאך געווען יעצט אין מאנסי איז אויך געווען א אווער דראג, יענער איז געשטארבן, קאלן מיך אן רבנים זיי פרעגן, אויב דו ביסט יא אזא בעל כשרון פארוואס טוסטו נישט עפעס? עס, אבער זיי מסביר געווען פארוואס, ווייל די רבנים האלטן נישט ביים טוהן גארנישט, זיי האלטן נאר ביים מאכן געלט, און די בלעים וועט גיין אז נחום ראזענבערג האט נישט סוקסידעד, ווען עטס וואלטס געוואלט, איך האב זיך געשלאגן באלד פופצן יאר מען זאל האלטן ווי מען האלט היינט מיט טשיילד סעקשועל אביוז, ווען עטס וואלטס געוואלט וואלט עס אין א האלב יאר געווען אפגעווישט. נאר יעדער איז געלאפן כאפן א דאלער און זאגן אז ברוך מרדכי זאל יא גיין אין די גאס, און מען זאל אים יא לאזן, און מען זאל אהער און מען זאל אהין, און מען זאל אהין און מען זאל אהער, איז במילא. וויל איך מיט ענק נישט האנדלען, עטס זענטס נישט קיין נארמאלע מענטשן, עטס האטס נישט קיין שום מין גיידענס אין לייף, עטס האטס נישט סאמטינג אפ די ראוד וואס עטס ווילטס אקאמפלישן, עטס ווילטס איין זאך, אריין ברענגען אפאר טאלער, איך זאל יעדן ברענגען צוואנציג טויזענט דאלער א חודש, און זאגן שכוח אז עטס געטס ענקער נאמען, דאך אזעלכע לאו לייפס, דעמאלטס ווען איך האב געהאט מיין פרשה מיט די רבנים, קומט איינער ארויף ער זאגט הרב נחום ברענגסט מיר מאה אלף דאלער, לייגסט אראפ אויפן טיש, זאג איך דיר צו מען ציעט צוריק אלע חתימות.

אתא ההוא גברא, געקומען א מענטש, וקאכיל תאיני, ער האט אויפגעגעסן א פייג, רמא ביה קלא, האט ריש לקיש אנגעהויבן צו שרייען, גיי אוועק! לא אשגח ביה, האט זיך אויסגעלאכט, נישט געקוקט, אמר, האט זיך אנגערופן ריש לקיש, ליהוי ההוא גברא בשמתא, דער מענטש זאל זיין אין חרם. אמר ליה, האט דער מענטש צוריק געענטפערט, דער וואס האט געגעסן, די גע'גנב'עטע סחורה, אדרבה, ער האט געזאגט דאס ווארט אדרבה, ליהוי ההוא גברא בשמתא, אז דו זאגסט איך זאל זיין אין חרם, דו זאלסט זיין אין חרם, זאגט ער אזוי, אם ממון נתחייבתי לך, לאמיר זאגן איך בין דיר שולדיג געלט, כ'האב גע'גנב'עט, אבער נידוי מי נתחייב לך, איך בין דיר, ווי בין איך דיר שולדיג געווען א חרם, בקיצור, ער האט אים געזאגט אין חרם, ער האט אים צוריק געזאגט, אזוי ווי איך האב געטון מיט די לך לך רבנים, איך האב זיי צוריק געזאגט דעם חרם, כ'האב זיי געשריבן יעדן א בריוו. איך האב זיי געזאגט אדרבה, אתא לבי מדרשא, איז ער געקומען אין בית מדרש אמרי ליה האט מען געזאגט שלו זיינס נידוי, דאס וואס ער האט דיך צוריק געשטעלט אין חרם און געזאגט אדרבה ביסטו אין חרם, שלך דיינס אינו נידוי, און מאי תקנתיה, און וואס איז די תקנה, מ'מוז דאך אראפ נעמען דעם חרם, האט ער געזאגט זיל לגביה דלישרי לך, גיי צו אים ער זאל עס דיר מתיר זיין, האט ער געזאגט לא ידענא, איך קען אים נישט, א גנב, ער איז געגאנגען עסן, איך האב אים נאך. געשריגן. אמרו ליה האבן זיי געזאגט זיל לגבי נשיאה, גיי צום נשיא דלישרי לך ער זאל דיר עס מתיר זיין. דתניא האמיר געלערנט א ברייתא. נידוהו, ואינו יודע מי נידהו, אויב מ'האט א מענטש געלייגט אין חרם, ואינו יודע און ער ווייסט נישט מי נידהו, ווער ס'האט אים געלייגט אין חרם, ילך אצל נשיא, זאל ער גיין צום נשיא, ויתיר לו נדויו, און ער העט אים מתיר זיין זיין חרם. דאס איז די גמרא אין מועד קטן. דאס זעלבע האב איך געטון מיט די לך לך רבנים, כ'האב זיך אויסגעלאכט פון זיי. האסט אלע צוריק געזאגט. ס'דא יעצט טוט זיך אויף אלע וואטסאפס דער אברהם הגר, דער רב פון סקרענטאן פענסלעוועניע איז אזא לינקע פעצן איטס אנבעליוועבל, ס'דא אין רוב וועלט ס'דא צוויי רעכטע ווייערס, ביי אונז אין אמעריקע איז דא א רעכטע און א לינקע, א פאזיטיוו און א נעגעטיוו, ער איז דער נעגעטיוו נאך צוויי רעכטע ווייערס, אזא צודרייטע, ער נעמט זיך אן פאר אלע לינקע וואס איז דא נעמט ער זיך אן. יעצט האט ער זיך ווידער אנגעהויבן אנצונעמען פאר דעם משוגענעם קולט וואס ס'הייסט לב טהור, און ער זאגט אונז מוסר פארוואס אונז זעמער אינגאנצן נישט אינוואלווד אין דעם און אונז העלפט מען נישט ארויס און אונז רעד מיר צאם און אזוי ווייטער. איך וויל אים אפילו נישט ארויפלייגן ווייל ס'איז מיר נמאס שוין צו הערן. איך וויל נאר אביסל ענטפערן אויף זיינע שטותים. איך וויל דיר מסביר זיין וואנס און פאר אלל, דו האלטסט אין איין זאגן זיי זענען חסידישע און פרומע מענטשן די לב טהור, איך וויל דיר עפעס זאגן, זיי זענען נישט פרום און חסידיש, זיי זענען רשעים וואס האבן געקידנעפט קינדער וואס האבן געהאט פראבלעמען, און זיי האבן געמאכט פון די קינדער אש און פארעך, זיי האבן זיי נישט געלערנט קיין אידישקייט מיט קיין חסידות, זיי האבן זיי געלערנט אז מען דארף גיין ווי משוגעים אנגעטון, דער חזיר, דער שייגעץ טמא, דער פייגער וואס האט זיך דערטראנקען, ד' מיתות. בית דין לא בטלו, ער האט זיך דערטראנקען, אן אשת איש איז בחנק, ער פלעגט געבן מלקות פאר פרויען, וואס איז דאס משוגעת, דאס הייסט אויך אז זיי זענען פרומער פון אונז ווייל אונז געבן נישט קיין מלקות פאר פרויען, און דו זאגסט אונז זעמער אייביג, נוצסטו דאס אונז זעמער דזשעליס פארוואס זיי זענען אונז זעמער נישט היראוס. ווען אונז וויל מיר קען מען זיך אויך אנטון אזוי ווי זיי. די איינציגע זאך איז, אונז זעמיר נישט משועבד צו א קולט, א משוגענעם, א בעל תשובה, א חזיר, א מנוול, וואס ער האט אין טאהש מאלעסטעט א יונגל וואס איך ווייס ווער דאס איז, ער איז שוין היינט א אלטער איד, האט זיך גע'גט פון זיין פרוי, האט זי איבערגעלאזט, חתונה געהאט מיט א גוי'טע, שפעטער האט ער די גוי'טע אויך שוין געדאמפט, עס קומט אלץ ווייל ער, העלבראנץ, איז אים אריינגעקראכן אין בעט אריין אמאל ביינאכט. און בכלל אין טאהש איז דאס געווען א שוואכער ארטיקל די גאנצע זאך וואוינען מיט יענעם צו נישט ווייל טאהשער רבי האט קיינמאל נישט גערעדט פון דעם, איינמאל האט אים איינער געפרעגט די רבי האט עפעס אמאל געזאגט חטא הידיעה האט יענער געפרעגט דעם רבין וואס איז חטא הידיעה האט אים די רבי געזאגט וועסט זיין דא פיר וואכן וועסטו שוין אלעס וויסן. און ס'איז געווען א הפקר וועלט מ'האט געטאטשט איינער דעם צווייטן די גרעסטע באמס פון סאטמאר אין תשכ"ד זענען געפארן אויף טאהש מ'האט געטוהן וואס מ'האט געוואלט. ביז איין שיינעם טאג איז געווען דער משגיח דארטן, און ער האט געכאפט ווי צוויי בחורים אונטער די סטעפס האבן זיי זיך געטאטשט, האט ער געמאכט א ויצעקו און איז אריין צום רבי'ן, און ער האט געוואלט מען זאל ארויסווארפן די צוויי בחורים, האבן יענע געזאגט רבי עס האט אונז קיינער אמאל געזאגט אז מען טאר נישט, אונז זעמיר דא געקומען עפעס לערנען ווייל מען האט דערווייל גארנישט געהערט. האט דער רבי געזאגט, ס'איז געווען יענקל ברוך שווארץ, ער איז געווען דארטן דער משגיח, דער רבי האט געזאגט ער זאל צוזאם רופן יעדן, און ער האט גערעדט א דרשה אזוי גרעפיק, אז קיינער האט נאכנישט אזוי גערעדט ברבים, אחוץ איך, ווייל איך איך האב דאך נישט קיין בושה פאר קיינעם, ווייל איך רעד דאך נישט צו מענטשן, איך רעד דאך צו א טעיפ רעקארדער. און דעמאלטס האט זיך עס אפגעשטעלט אביסל. ביז דעמאלטס איז געווען אמאל עפעס צען צוועלף בחורים וואס האבן געשפילט זיך איינער מיטן אנדערן אפיציעל, און טאהשער רבי האט זיי נישט געוואלט ארויסווארפן, און נישט בלייבט ער אָן א ישיבה, חוץ אין דעם פאל וואס זאל מען זיי ארויסווארפן, האט מען קיין אנדער ישיבה אויך ליידער נישט ארויסגעווארפן, האסט אמאל געלערנט אז דו זאלסט ארויסווארפן, ווען איך בין צוריקגעקומען פון ארץ ישראל האב איך געזוכט א ישיבה, מען האט מיר אנגעטראגן, עס איז געווען איינער שטיינמעץ, ער האט געוואלט איך זאל קומען לערנען אויף וויזשניץ, איך האב געהאט מיט מיר נאך א בחור אויכעט, א וויזשניצער בחור, האט ער געוואלט כאפן נאך צוויי בחורים פאר ר' מאטעלע אין ישיבה, ר' מאטעלע האט געזאגט אבער זאלסט וויסן, הייבט אן מיט די גראבע מיט די צעדרייטע ווילדע בארד וואס ער האט געהאט, הייבט ער אן, אבער איר מוזט קומען מיר יעדע וואך צום פארהער, זאג איך אים יא רבי איך קום צום פארהער איך האב נישט קיין פראבלעם, וועסט אבער מוזן זאגן א שיעור יעדע וואך.

און אז דאס לערנען וועט ער קענען. און דאס זעלבע אויך א מגיד שיעור וואס ער זאגט נישט קיין שיעור, פארהער נישט דעם בחור. און אז איינער רעדט נישט וועגן סעקשועל אביוז און דעם חומר הענין אריינצושטופן א פופיק אין א צווייטן און אויסצולעקן א צווייטן און אויסצורייבן א צווייטן, דער'ס נאו ריזן אז דו זאלסט יענעם שטראפן און שלאגן. האסט אים נישט געלערנט. האט ער דעמאלטס גערעדט, דער משגיח, פלאם פייערדיגע ווערטער, נאר מען האט צאמגערופן מענער, פרויען און קינדער אין די ווייבער שול אויך. ס'איז געווען א שיעור כללי, און די היינט, ס'איז נאך דא היינט תלמידים וואס ס'ליגט זיי אין די ביינער דער שיעור, איז אין טאהש איז געווען דעמאלטס נאך געווען זייער נעגלעקטעד, ס'איז געווען א נייע ישיבה, ס'האט זיך דעמאלטס אנגעהויבן צו לאכן, איז במילא האט מען געקענט אריינקריכן צו יעדן אין בעט אריין. מיר האט דערציילט איינער וואס ער האט געשלאפן מיטן רבינ'ס גבאי, דעם הויז בחור פונעם רבין, כ'מיין אין די דארמעטארי, און אינמיטן די נאכט פלעגט ער זיך אויסרייבן, און יענער האט געהערט ווי ער מאכט אזוי הע הע הע, ער איז געווארן היי און ער האוסט, איינמאל פרעגט ער אים וואס איז דאס? זאגט ער איך רייב ביז ס'קומט עפעס ארויס, זאגט ער דו ווייסט אז דאס איז א גרויסע עבירה? זאגט ער ניין כ'האב קיינמאל נישט געוואוסט, קיינמאל נישט געוואוסט, האט מיר קיינער נישט געזאגט, אז דו לערנסט נישט וויאזוי זאל יענער וויסן, זאל זיך חלומ'ן עס איז אן עבירה? איך דענק ס'איז געווען אין וויזשניץ א בחור, אין וויזשניץ איז דאך פיל די ספרים ברית הלשון, ברית המאור, מאור, מאור הייסט אדער לייכטן אדער הייסט עס דער פיפיק, איז ער געגאנגען צו א עלטערן איד און געפרעגט וואס הייסט ברית המאור, זאגט יענער וואס דען די זון לייכט. פרעגט ער אים און וואס הייסט ברית הלשון מכיוון כנגד ברית המאור? זאגט ער ברית הלשון מיינט דאס דאווענען אז מען דאווענט ערליך און מען זאגט יוצר המאורות יעדן טאג ערליך לויט אזוי לייכט אים די זון. אמת עס קען זיין ער איז גערעכט מיט דעם ווייל ס'שטייט רש"י זאגט וכפור כאפר יפזר אז דער אייבערשטער פארשפרייט ווינטער פאר יעדן מענטש אנדערש די קעלט פאר אן עושר מאכט ער אז ס'זאל זיין קיהלער ווינטער און פאר אן ארעמאן מאכט ער ס'זאל נישט זיין אזוי קאלט ווייל ער האט נישט קיין געלט צו קויפן א קאוט בקיצור גייט ער צו א דריטן וואס איז דאס ברית המאור קיצור קיינער האט נישט געוויסט געווען אן אלטער איד ער האט געהייסן ר' דוד ער איז געווען אין מושב זקנים אין פענזיע ער איז געווען א אלטער איד א תלמיד חכם געזעסן כסדר און געבאמבלט משניות קיצור איז דער איד איז געגאנגען און ער האט אים מסביר געווען אז דאס מיינט ערוה ברית קודש מ'זאל עס נישט אנרירן מ'זאל זיך נישט שפילן דערמיט. נאכדעם, יעצט געקלערט נאך ווי אן אלטער איד איבער נײַנציק האט נאך געוואוסט ער איז געווען א תלמיד חכם, א תלמיד חכם וועבט נישט אויס, די תורה געבט אים כח, א כפנים איז העלבראנץ אים אריינגעקראכן אין בעט אריין, נו רחמנא לצלן וואס דא גייט פאר. דער טאשער רבי האט אמאל געזאגט פאר ר' משה וואסנער, ער האט געהאט אמאל א גאנצע קבוצה נעבעך אין די ישיבה וואס מ'האט זיך נישט געלערנט, אזוי האט ער געזאגט אפן, פרעגט ער דעם רבי נו וואס האט די רבי געטון, זאגט ער קודם האב איך זיך געלערנט, און נאכדעם האב איך זיי אלע שנעל חתונה געמאכט. דער רבי האט זיי זייער שנעל חתונה געמאכט. א כפנים דער העלבראנץ איז דארט אנגעקומען אויף טאהש, אין דעם דארף איז ער דארט אנגעקומען און ער איז אריין געקראכן אין בעט איינער וואס איך ווייס ווער ווייסט וויפיל נאך ער איז אריין געקראכן און ווער ווייסט ביז אהין וויפיל ער איז אריין געקראכן אבער ער האט זיך געלערנט ביים סקווערער און ביים טאהשער אין טאהש האב איך יעצט געזאגט ס'איז געווען שוואך דאס צניעות דעמאלטס און אין סקווער איז דאך נאך היינט אויך שוואך דאס צניעות און ס'איז ממש א. חורבן עולם, און קיינער איז נישט, און קיינער איז נישט דזשעליס אז זיי פירן זיך אזוי לב טהור, ווייל אונז קען מען זיך אלע אזוי פירן, אונז קען מען זיך אנטון שווארצע ראובס, פארקערט אונז קען מען אנטון פאר די מענער אויך שווארצע ראובס, זאל נישט וויסן ווער ס'איז א מאן און ווער ס'איז א נקבה, אזוי וועט מען קענען וואוינען מיט די נקבות, קיינער איז אויף זיי נישט דזשעליס. נישט דאס האט דער אייבישטער געמיינט ווען ער האט אונז געגעבן די תורה, נאר דער אייבישטער האט געמיינט אז מען זאל גיין נארמאל אנגעטון, און ממילא זעמער אונז נישט דזשעליס.

אבער אונז מוז מען דאך נישט ארום גיין נאקעט, טשיקן קען זיך נישט אנטוהן, אונז קען מען זיך אנטוהן, טשיקן קען זיך אנטוהן די פליגל און נישט קענען זיך הייבן, עניוועי צו מאכן א לאנגע מעשה קורץ, האט ער אנגעהויבן צו ווערן א נארמאלער מענטש, דאס ברענגט ר' נחמן מען מוז זיך קענען אראפלאזן צו יענעם, איך וויל דיר עפעס זאגן, דער גאנצער דרך איז א משוגענער דרך, אונז קען מיר עס אויך טוהן, אונז זעמיר עס שוין דורך געגאנגען, אונז האלט מען שוין נאכדעם, און דארט ווי ער גייט דארט קומען מיר שוין, אונז האמיר געזעהן אז מען קען זיין ערליך, זיין אנגעטוהן געהעריג,

אויף אן ארעמאן איז קיינער נישט דזשעלעס, אויף א אפגעפליקטע בהמה וואס האט אפאר רוצחים מיט זיך, זיי האבן געהארגעט א קינד, זיי האבן געטון אנדערע זאכן, אונז זעמער אויף זיי נישט דזשעלעס, די לעצטע מענטש צו זיין דזשעלעס איז אויף זיי, און אז דו האלטסט אז אונז זעמער דזשעלעס ביסטו א חולה רוח, און דו זאגסט יעדער קען טון וואס ער וויל, יא, אבער נישט צווינגען עלטערן און קינדער, צו אים זענען געקומען צובראכענע עלטערן און צובראכענע קינדער, און ער האט זיי פארקויפט באלאני, ער האט אויך געשריבן אייגענע תורת משה, ער האט זיי פארקויפט אז מען מוז אזוי זיין, אזוי, מען מוז לויפן זיבן.

לויפן און קומען, דעס האט נישט דער אייבישטער געמיינט, נאו וועי, דעס האט העלבראנץ געמיינט, דער משוגענער, און דעס איז אויך געשען ווייל ער האט זיך איינגערעדט ער מיז זיין א מנהיג, וואס וואלט דען כלל ישראל געבאדערט ווען ער בלייבט ווען א פרייער אזוי ווי זיינע עלטערן זענען, וואס וואלט ער אונז געבאדערט ווען וואלט ער אונז נישט געבאדערט, ער האט עפעס אויפגעטוהן פאר אידישקייט? א חוץ צובראכן משפחות מיט אלעם, חוץ פון דעם האט ער דאך גארנישט געטוהן, געשלעפט מענטשן אין ד' רוחות העולם. און די אלע צובראכענע זענען נעבעך געגאנגען צו דעם, זיי האבן געמיינט ביי אים וועלן זיי טרעפן הילף. דו האסט א רעכט אוועקצוכאפן א מענטש פון די עלטערן? דו האסט עס נישט קיין רעכט צו טון. איך וויל דיר זאגן, ס'איז געווען א פרשה, איפה יאסעלע? איפה יאסעלע? לעלעלעלעלע. איך וויל דיר עפעס זאגן, אפילו ביי די פרשה איז געווען אסאך מענטשן, אונז האבן דאך געלעבט דעמאלטס. זיי האבן געהאלטן אז דער רבי זכרונו לברכה דער דברי יואל איז נישט גערעכט, און מען האט אים פארגעהאלטן. ס'האט מיר דערציילט אן עלטערע איד, מען איז אריין צום רבי, מען האט געזאגט וואס האסטו א רעכט צו כאפן אוועק א יונגל, עט ער זיין פריי, עט ער נישט זיין פריי, ס'איז דא טויזענטער קינדער ביי אונז וואס זיי דרייען זיך און קיינער כאפט זיי נישט אוועק פון די עלטערן, האט דער רבי געזאגט גלייב מיר, זיינוויל גערטנער איז דא געווען, און ער האט מיר געזאגט ער וויל זאגן דעם רבי'ן וואו ער איז באהאלטן, האט דער רבי געזאגט איך וויל נישט וויסן, אזוי האט דער רבי געזאגט, פארוואס צו האט מורא געהאט די עף בי איי עט אים קומען צו אינוועסטיגעיטן, צו ווייל ער האט געהאלטן. ס'איז א משוגענע זאך געווען. כאפ נישט יענעמ'ס קינדער. זיינוויל גערטנער וואלט געוואלט מ'זאל כאפן זיינס א קינד און טראגן אין א קיבוץ אריין און אים פריי מאכן. דער קיבוצניק איז אזוי פארגלייבט אין זיינע שטותים פונקט ווי דו ביסט פארגלייבט אין דיינע שטותים. ס'איז אלץ די זעלבע שטותים צו כאפן פון יענעם קינדער און פרום מאכן. כ'האב ענק שוין געזאגט. ס'איז געווען די מעשה אין די גמרא ווי ס'איז געווען איינע פון די קראים וואס האבן זיי האבן געהאלטן כי בענן אראה על הכפורת אז. די מען דארף קודם מאכן אינדרויסן דארף מען ארויף לייגן די מחתה די פייער פאר מיט די קטורת און אריין און מאכן די גאנצע פול מיט רויך און אריין גיין דעמאלטס דאס הייסט כי בענן אראה על הכפורת דו מוזט אריין קומען דער אייבישטער זאל דיך זעהן מיטן ענן און די חזל האבן געהאט מקובל נישט אזוי אז מען איז אריין אינעווענדיג אין קדשי קדשים און דארטן האט מען געמאכט דעם פייער מען האט געברענגט גחלים פונעם מזבח. און דער כהן האט דארטן געמאכט מיט די הענט די קטורת, און האט עס ארויפגעלייגט, און עס האט אנגעהויבן צו ברענען ביז עס איז ארויפגעגאנגען, און וואס הייסט כי בענן אראה על הכפורת, אז ער האט נישט געטארט ארויסגיין ביז די גאנצע הויז איז נישט געווארן פול מיט רויעך, דאס הייסט כי בענן אראה על הכפורת. שוין. יעצט ברענגט דארטן די גמרא אז עס איז געווען איינער וואס האט זיך איינגעשטעלט דאס לעבן, ער איז געווען פון די צדוקים, און ער האט געטון אזוי ווי די צדוקים, האט אים זיין זון געפרעגט, ביסט משוגע, האסט דיך איינגעשטעלט דאס לעבן, זיי זעען דיך דאס טון וואלטן זיי דיך געהארגעט. האט ער געזאגט כל ימיי, א גאנץ לעבן האב איך געווארט און געהאפט איך זאל קענען האבן די זכי' איך זאל קענען טון פארן אייבערשטן אזוי ווי מען דארף, די זעלבע לשון וואס דער הייליגער תנא רבי עקיבא האט געזאגט ווען מען האט אים געפרעגט די תלמידים עד כאן ביסט אזוי מוסר נפש מיט אזא שמחה זאגט ער כל ימיי האב איך געווארט איך זאל קענען מקיים זיין ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדיך איז דער מהר"ל פון פראג זאגט זאלסט וויסן אז דער צדוק ק איז געווען פארגלייבט פאר זיינע מעשות פונקט די זעלבע ווי דער תנא רבי עקיבא פארן הייליגן באשעפער. זיי זענען נישט געווען צדוקים וואס זיי האבן נישט געהאט וואס צו טון מיטן גוטן טאג, זיי האבן געגלייבט אין וואס זיי האבן געטון, דעי ביליוו'ד אין וואט דעי פריעטשד. דא ביי אונז, קיינער גלייבט נישט, כאפט יענעמ'ס קינדער. זיינוויל גערטנער האט אליינס געהאט זיינע פראבלעמען מיט זיינע קינדער, ער איז געווארן דער גאנצער פירער, זיינוויל גערטנער האט אונז געגעבן חלב עכו"ם יארן יארן יארן לאנג. יארן יארן לאנג. ער האט געהאט א וואוילע רעבעצין, זי איז געזעסן אמאל יום כיפור אויכעט אין די פארעם, אבער האט אונז געגעבן יארן לאנג. איך קען א בחור, איך מיין ער איז היינט שוין אין מיין עידזש, אביסל יונגער, ער האט באקומען א טשעק פון זיינוויל יעדע וואך, און ער געארבעט אין סאטמארע ישיבה אין סענדז סטריט, ווייל ער מ'האט אפגעשמועסט אז ער קען נישט אוועקגיין ביז מען טרעפט אן אנדערן, נו ווען ווען וועט מען טרעפן אן אנדערן? און דער סקווערער רבי דער אלטער רבי יעקב יוסף האט געזאגט בפירוש, זאל נישט טרינקען גאלדען פלאו, ווייל זיין רבי דער מלאך האט דא אין אמעריקע מתיר געווען חלב עכו"ם. ממילא האט ער נישט קיין פראבלעם אז ס'וועט נישט זיין קיין משגיח, ער האט נישט קיין פראבלעם מיט חלב עכו"ם. איז אפילו די פרשה מיט איפה יוסעלע האט עס געטון א משוגענער מהלך, זאגן זאגן זיי ווייל ער געהאט א פארעם האט מען געקענט דארט באהאלטן, נע מען האט אים געקענט באהאלטן אין סאטמארע קעמפ אויך, די רבי איז נישט געווען קיין נאר, די רבי האט געזאגט ער וויל נישט האבן דערמיט צו טון, איך וויל אפילו נישט וויסן ווי ער איז, דעטס איט, ער האט נישט געוואלט וויסן. מדינת ישראל האט אויסגעשמדט אין דעם רבינ'ס צייטן אין די צענליגער טויזענטער קינדער געברענגט פון איראק, פון איראן, פון אלע אראבישע לענדער, פון מאראקא ילדי תימן דער רבי איז קיינעם נישט געגאנגען כאפן ס'איז נישט געווען א ריכטיגע זאך אזוי האבן געהאלטן די יודעי דבר. און וואס האט זיך אויסגעלאזט דער סוף וויבאלד אונז האבן מיר נישט געוואוסט וויאזוי מען הענדלט אזאלעכע קינדער און ער האט באקומען ליבשאפט ביי דעם טאטן און ביי די מאמען צוריק און נאך די אלע צרות איז ער צוריק געגאנגען קיינער קען נישט ארומלויפן אין גלות יארן און בלייבן נארמאל יעדער זוכט ליבשאפט יעדער זוכט אפרישיעשאן סא עניוועי דאס איז אונזער סיסטעם וויאזוי אונז טוהמער זאכן. יעצט די זעלבע דא אויך, די קינדער דארף מען צוריק געבן פאר די עלטערן, די קינדער דארף מען נעמען און געבן טערעפי, מען דארף זיי נארמאל מאכן, ווייל ס'איז זייער נישט ריכטיג וואס מען האט געטון מיט יונגע קינדער, ווער זאגט דארטן, איינע פון די דאקטוירים ביי די מוצאי שבת אסיפה, יונג טשילדרען העוו טו רייד בייקס, דעי העוו טו פלעי אין די פארק, דארפן אויפוואקסן ווי נארמאלע מענטשן, כ'דענק אמאל איז געקומען אן אלטער מארעמארישער פויער צו ר' חיים מאיר'ל און קלאפט אים אויפן רוקן, העי רבי, געדענקסט נאך ווען מען האט זיך געשפילט אין איין זאמד דארט אין יענע יענע שטאט? אין ווילכאוויץ, קיצור, דער רבי האט זיך זייער געשעמט, דארט איז דאך טויזנטער חסידים, געט ער זאגן, איר ווייסט וואס, גייט שפילט אייך ווייטער אינעם זאמד, זענען נישט אויפגעוואקסן גראון אפ, און מ'דארף די קינדער געבן א טשענס דעט דעי שוד גראו אפ, און דאס איז וואס אונז טוהן מיר נישט, מ'כאפט אן יונגע קינדער און מ'נעמט זיי נעבעך אריין אין משוגענע דרכים, נו שוין, מוז נישט זעהן קיינער וואס ער גייט אויף דעם דרך, איין משוגענער העלבראנץ עפעס א אראפגעפאלענער פון א ספרדישע בעל תשובה. וכו'. נארמאלע מענטשען נישט מיט זיי האבן נישט געזען די אלע פריעריגע צדיקים און די גרויסע הויפן זאלן זיך אזוי פירן. יעצט וויל איך דיך בעטן, הער אויף צו זאגן אז אונז זעמער דזשעלעס אויף זיי ווייל זיי פירן זיך אויפן אמת'ן דרך, זיי פירן זיך אויפן אמת'ן משוגענעם דרך, וואס דאס האט זיכער משה רבינו נישט געברענגט פון דעם אייבערשטן פון בארג סיני צו מענטשען וואס האבן געליטן אויף די נערוון קראנקע מענטשען האבן זיך אזוי געפירט. טאמער נישט גענוג מאכט מען נאך פון די קינדער אויך נערוון קראנקע. די חברה האבן אזוי פיינט האבן רעלידזשען? וואו! מיט א פעשען. איך זאג נאכאמאל ס' דארפן קומען רבנים און ארויפפארן דארטן מיט סייקייטריסטס און ראטעווען די מענטשן. מ'דארף זיי אויסהיילן, חולי נפש און חולי הגוף זענען נעגלעקטעד. דאקטער, מען דארף זען צו זיי האבן גענומען אלע נידלס וואס דארף צו זיין, מען דארף אלעס נעמען קעיר פון די חברה, און מען דארף זען מען זאל זיי אונטערברענגען א קולט ביי כלל ישראל טאר נישט געשען, און ס'איז גוט פאר דעם דזשאונס דער אין טעקסעס, אה, טאקע אין מיין שטאט אין טעקסעס. נחמיה, איך פאר דא דורך מיט די באן רכבת קלה, איז דא דא א גרויסע פאבריק ס'הייסט נחמיה למשקאות, צו מאכן וויין, סאודע, כ'ווייס נישט, וואטעווער. טראכט איך האב אזא רחמנות אויף נחמיה און א שטופ אריין אין עלף לעכער, האט זיך געלוינט זאלסט בלייבן אייסעלעיטעד פאר די רעסט אוו יור לייף. אנבעליוועבל. און דיינע קינדער מוזן נעבעך גיין נאך געלט צו דעקן דיין ערווה. ווען זיי נעמען א גוטן מוהל און זיי שניידן עס דיר אראפ וואלט ווען בעסער געווען. ס'איז אנבעליוועבל נחמיה וואסערע א בזיונות דו האסט אפגעטון. יעצט איך מיין דיר נישט צו זאגן מוסר, דו ביסט פערטיג. יור פינישד. זעכצן יאר ארום וועסטו ערשט קענען ארויסקומען אויף פאראל. אפֿשר אױב מ'װעט דיך לאָזן, נחמיה, איך װיל דיר עפּעס זאָגן. דו ביסט דער רבי פֿון כּלל-ישׂראל. דו ביסט אליעזר בן דורדיא. פֿון דיר האָבן זיך אַ סך געלערנט, אַז מע קען מער נישט טאָטשן קײנעם. דער יגען, דער איז אַנטלאָפֿן אױף מעקסיקאָ, צו װי יעדעס האָט סע צעבראָכן יעדן חזר. מענטשן װײסן, שטופּט מען אַ מײדל, און מער נישט קײן הפֿקר-װעלט. דאָזענט קאָם איזי, דערז אַ פּרײַס טו פּעי עפֿטערװאָרדס. אין אַ געװיסן װעג ביסטו אַזױ װי זמרי בן סאלי, אָבער נישט אין גאַנצן. שטײט אַז זמרי בן סלוא האָט װעגן דעם געזינדיקט. ספרים זאגן ווייל ער האט געזען א גרויסער גייט פאלן אין מדבר און האט מורא געהאט משה רבינו וועט פאלן און ממילא האט ער געוואלט ווייזן אז ס'האלט נאך אן די שטראף, די זעלבע מיט צלפחד, און זאגט דער אוהב ישראל און וואס איז געווען דעמאלט זיין חטא? זיין חטא איז געווען שהיה לו לידע אז משה רבינו האט זיך נישט פארליבט מיט א שיקסע, אזויפיל אמונת צדיקים האט ער געמעגט האבן, און זעלבע אויך האט נחמיה, דו האסט געוויזן א וועג. און איף יו דו איט ראנג יו וויל פעי פאר איט. דו האסט עס אבער נישט געטוהן וועגן דעם, דו האסט עס געטוהן ווייל דו האסט געהאלטן אז קיינער קען דיך נישט

ס'איז למעשה, אונז האב מיר מתפלל געווען אז ער לעבן גענוג לאנג ביז ער וועט זעהן די מפלה פון גאנץ סקווער מיט אזוי ווי רוסלאנד איז אונטערגעגאנגען האט ער אויפגעהאלטן די קינדער אפאר שעה און ס'איז געווען ביינאכט מ'האט זיך געפעצלט און געשמעצלט ס'איז גוט געווען פארשטייסט דאס איז געווארן סקווער א רבי מיט חסידים ס'האט נאר אויסגעפעלט הערשי ברייער מ'האט אים געברויכט ווען צוריק ברענגען אויכעט און ער זאל אויך קומען כאפן אפאר קינדער דער רבי געקומען מיט א רויטע לייט ווייל אלע גענגסטערס אלע פארברעכער אלע גנבים טראגט מען מיט רויטע לייט. און דאס איז זיין כבוד, און דאס הייסט רשעים אפילו בפתחו של גיהנם אינם חוזרים בתשובה, דו זעסט דאך ביסט אין דר'ערד, דו זעסט דאך דו האלטסט שוין פארן אפפייגערן, הייב אן תשובה צו טון, דריי איבער דאס חסידות, מאך אביסל נארמאל דערפון, ניין, אזוי זאל עס בלייבן, נחלתם אותם לבניכם אחריכם. סאו דער רבי האט אפגע'גנב'עט דאס געלט פון די קינדער אלע יארן און ער האט געקענט פארן מיט א פרייוועט פליגער פון קאליפארניע, פשי, א גרויס גדלות פון סקווערער רבי. אמת איז ס'איז א גדלות ווייל דער טשערנאבלער מיטן רבי איציקל. סקווירער מיט די האול ניין יארדס האבן נישט געקענט פארן מיט א פליגער, הא הא הא, ס'איז נאכנישט געווען קיין פליגערס דעמאלטס. סאטמאר רבי געפארן דאס ערשטע מאל אויף פלארידע מיט א פליגער, האט מורא געהאט צו פארן און קיינמאל נישט געפארן מיט א פליגער, האט ער געזאגט יעצט זאל מיינע חסידים אויך שוין זאגן אז זייער רבי פליעט אין הימל, יא יא אזוי ווי די רביס פליען אין הימל אזוי איז ער געפלויגן, פארשטייסט? פארן מיט אן ערעפלעין איז דרײַ זעקס און דרײַסיק טויזענט פיס הויעך. אונזער רבי איז נישט געפלויגן אין הימל, ער איז געווען א איד מיט ביידע פיס אויף די וועלט, דערפאר האט ער אקאמפלישט וואס ער האט אקאמפלישט, און וואס ער האט נישט אקאמפלישט איז געווען ווייל ער איז קראנק געווארן, און ער האט אויך געהאט א רעבעצן, און ער האט אויך געהאט א עזריאל גליק מיט אפאר נאנטע וואס האבן אים געשטערט צו זאכן וואס ער האט געוואלט, איך געדענק די רבי האט אמאל געשריגן, מ'פרעגט אמאל א איד גייט נאך געלט זאגט ער וואו עסט איר פרישטאג? זאגט ער ביי יענעם און יענעם קרוב. פרעגט דער רבי איך פארשטיי נישט, זי האלט אינמיטן אויסגעלייטן נעמען די קינדער אין סקול, און אפשר איז זי נישט אזוי צניעות'דיג אנגעטון, דאך א מאמע פאר קינדער איז נישט אזוי נישט עק וועלט, האט דער רבי אריינגערופן דעם שייגעץ ליפא פרידמאן געזאגט איך וויל מען זאל געבן אין בית מדרש פרישטיג, האט ליפא געזאגט יא זיכער וואס די רבי וויל וועט גיין, און מען האט קיינמאל דערלעבט עס נישט צו געבן, יעצט הער איך נחמן בראך געבט פרישטיג, אנדערע, ס'א חוצפה, קומט דא א משולח, דארף ער שטערן א פרוי מיט א שטוב מיט קינדער, עניוועי, די האבן געשטערט דעם ר'. סאו קוקטס אים נישט אן, וויאזוי זאגט שלמה המלך אין שיר השירים, אל תראני ששחורת אני, איים נאט עז בלעק עז יו טינק איי עם. שזפשני השמש, מיינע שמשים, די רעבעצן מיט די שמשים ארום און ארום, די האבן מיך שווארץ געמאכט. ס'איז דא דא א שטיקל פראבלעם, איך ארבעט דא שווער, מיינע קליידער ווערן שמוציג, איך האב דא פיר מאל צו טשענדזשען די קליידער, אבער נישט מער, יעצט גייט קומען דא די ניין טעג, שבוע שחל בו תשעה באב און איך וועל מוזן וואשן מיינע לאנדרי, איך האב נישט קיין ברירה ווייל איך קען נישט ארום גיין שטינקען און מען קען נישט אריין קומען אין שול מיט שמוציגע וועש, איך וואש מיר דאך יעדן טאג קום איך דא אריין אויף ירושלים איך וואש מיר אויס די וועש, אסאך מאל טויש איך אינמיטן טאג צוויי מאל אזוי הייס איז דאס, זאגט מיר דער מענטש דער וואס אונט די פלאץ אז ער וועט נישט זיין אפן די ניין טעג, זאג איך אים זאלסט יא זיין אפן ווייל אזא מענטש ווי איך מוז ווי מען זאגט. די וואשן די וועש. זאגט ער מיך ארט נישט אבער דו האסט א פראבלעם דא דא די חברה וואס זיך קריגן די שרייען זאג איך לאמיר דיר עפעס זאגן אונז האבן זיך אויסגעלערנט אז אונז קען מיר אויך שרייען אונז האבן נישט קיין שום פראבלעם צוריק צו שרייען אמאל האבן זיי געמיינט זיי קענען פירן די שטאט לעצטנס האבן זיי געזעהן אז אונז קען מיר אויך שרייען אין כוחו אלא בפה ווען דער שייגעץ דער טובי' חוטא זונטאג מאנטאג האט מתיר געווען די אלע טרייפות וואס דעמאלטס ווען ער האט געזאגט ווען ס'איז טרייפה וואלט זיך אויפגעהערט די גאנצע געים איז ער געגאנגען ער האט נישט צוגעלאזט קיינעם און ער האט געזאגט ס'איז כשר שוין.

ריגלעך אַלע מוציקעס. מען האָט זײ געזאָגט אין נאָמען פֿונעם רעבען. דער רעבע האָט געהײסן, אַז יעדער זאָל אַװעקגײן פֿון דאָ. האָבן זײ געזאָגט, בײַ אונדז איז נישט דאָ קײן רעבע, ס'איז נישט דאָ קײן נאָמען, ס'איז נישט דאָ גאָרנישט. האָבן זײ געזאָגט, מיר קומען שלאָגן. האָבן זײ געזאָגט, יעדער פֿון אונדז דאָ, זענען אפֿשר פֿערציק מאָטערביציקלעך. זײ האָבן אַלע געמאַכט רם! רם! און מען האָט זײ געזאָגט, זאָלן אַװעקגײן. בקיצור, האָבן זײ געזאָגט, יעדער פֿון אונדז דאָ האָט אַ מאָלאָטאָװ-קאָקטײל אין דער טאַש. אײנער רירט אונדז אָן, פֿליִען אַלע פֿערציק מאָלאָטאָװ-קאָקטײלס אין רעבענס סוכּה אַרײַן. און ס'איז געמאַכט פֿון האָלץ און ס'האָט סכך װאָס ס'קען ברענען.

קומען אין א שול אנגעטוהנערהייט געהעריג נארמאל, און איך וויל, איך האב, איך מיין איך האב געפרעגט שוין נישט יעצט, הי הי, איך בין שוין אין די ביזנעס דרייסיג יאר, אין די מקווה ביזנעס, אז מען דארף וואשן, מען שטינקט, דארף מען עס וואשן, אינדערהיים טו איך עס ווען קיינער זעהט נישט, איך לאז נישט מיין ווייב זאל עס טוהן, איך לאז איך זאל עס טוהן, ווייל איך האב דעם היתר. אבער דא וואס ס'האנדלט זיך א גאנצע מעשה, איך האב עס נישט ווי צו וואשן, איך קען נישט גיין שטינקען, איך דאווען אין א ספרדישע שול, כ'וועל דארט אריין קומען, כ'וועל שטינקען, וועט יעדער מיך ארויסווארפן, איז דאס האבן זיי זיך אויסגעלערנט, מען שרייט היינט נישט, האט מען נישט קיין מורא. דאס וואס עטץ קענטס אין כח אלא בפה דאס קען מיר אונז אויך. און שלעק קען מיר אונז אויך געבן. צו די משמרת הצניעות פון סקווער האט מאלאטאוו קאקטעילס צו נישט, איי וואד טינק עבאוט איט. צו די שקצים וואס מ'האט ארויסגעווארפן וואס מ'האט צומאלעסטעט און נאכדעם געשיקט לופטערן, צו זיי האבן מאלאטאוו קאקטעילס? זיי האבן. זיי האבן געזאגט קלאר זיי האבן. שוין יעצט דער רשע צוריק געקומען אויף סקווער מ'עט אים מאכן אן עקסטרע מנין, ווען דער סקווערער רבי האט געזוכט מען זאל קומען ארויסמופן אויף סקווער, קיינער האט דעם קאלאראשער נישט געקענט, קיינער האט נישט געוואוסט ווער דאס איז, וואסערע א מין באשעפעניש דאס איז, איז געווען דער משה גבאי, זיי האבן אויך געהאט א משה גבאי, ער האט זיי געזאגט אזוי, הערט אויס, אונגערישע אידן מוזן אנגעבן האבן אן אונגערישן רב, טאמער נישט גייט עטס נישט פארן אין ערגץ, האט מען גענומען ר' משה ניישלאס און מען האט אים געטריט ווי ער וואלט געווען א פיס אוו גארביטש, און ער האט צוזאמגעברענגט גאנץ סקווער. שפעטער ווען מ'האט געדארפט האבן פאר אים א מנין, האט דער רבי בקושי מתיר געווען, אבער דער שייגעץ דער רויטער חיה, דער גייט האבן א מנין, נישט סתם, ער גייט יעצט האבן א גרויסן מנין, און דאס הייסט הכל תלוי במזלו, אפילו ספר תורה שבהיכל, ר' משה ניישלאס, א מתמיד, א גאון געווען, אויף אים האט מען געדארפט שלאגן זיך מ'זאל אים געבן א מנין, און אויף דעם רויטן דוד וואס האט נישט געעפנט קיין ספר, ער האט נישט געוואוסט וויאזוי. מען דאווענט אפילו געהעריג. נישט געדאוונט, ער האט נישט געלערנט, ער איז נאכגעלאפן קינדער אין חדר, און ווער ווייסט וואס ער האט געטון נאך די חתונה. אסאך מענטשן האבן אוועק געמופט פון סקווער, האט מוהר"ד סקווער האט זיי געזאגט זאלן זיך מופן ווייל ער האט מורא געהאט אז ער האט ארום געפעצלט מיט זיי. היינט ווייסט מען שוין נישט גארנישט. יעצט זעטס נישט אנצושטרענגען נאכאמאל דעם רעבן די נערוון ווייל מען וועט נישט קענען יעדעס מאל זאגן אז מען האט אים געמאכט אזא אזא בלעכעלע אין הארץ. מ'עט נישט קענען דאס אייביג זאגן. דעי באלאוני ארבעט נאר איינמאל. ער וועט זיך אנשטרענגען די נערוון וועט משוגע ווערן ווען ער וועט מוזן ארויספירן. יעצט די ספרדים וואשן זיך געהעריג די קליידער ווייל אוואדיא יוסף האט א תשובה אז אויב מען שטינקט טאר מען נישט קומען אין שול ווייל ס'איז א גרף של רעי סאו זיי טוישן זיך און אז זיי ברויכן וואשן זיי אוואדיא האלט אז א שבוע שחל בו תשעה באב איז נאר אויב מען שטינקט נישט איז אין די ספרדישע שילן איז דא סיינס בבית הכנסת זה לא מסריחין, ווער ס'האט זיך נישט געטוישט די קליידער זאל גיין ערגעץ אנדערש. אמאל איז נישט געווען אזא הייס אין די יוראפעישע שטעט, נישט געווען אזא הייס, מ'האט נישט אזוי געשוויצט דא אין ארץ ישראל, די לעצטע צוויי דריי וואכן איז ממש אווער ניינטי יעדן טאג אין ירושלים, און כ'קען נישט אויספיגערן אין בני ברק ווי הייס ס'איז. יעצט איז דא א לאו האט געמאכט יעצט א גרויסע אסיפה עתידותינו, ס'איז אונזער עושה, מען מאכט אין א גרויסע זאל, מ'האט צוזאמגערופן אלע מחנכים, זיי האבן מיך געבעטן איך זאל אויך קומען, האב איך זיי מסביר געווען וואו ענקער טעות ליגט און פארוואס ס'וועט נישט מצליח זיין. צווישן די אלע מענטשן וואס זענען געקומען משפיעים איז נישט דא דארטן איין מענטש וואס ער איז א דעגרי, ער האט א דעגרי. עטס האטס נאך א רב, נאך א שיינעם איד, נאך א שיינעם איד, נאך א מלמד פון צוויי יאר צו פון פיר יאר, כ'האב ענק געזאגט, אז עטס ווילטס איך זאל קומען, מוזט עטס ברענגען א PHD, א דאקטער, א סייקייטריסט, א סייקאלעדזשיסט, און דעמאלטס וועט עס האבן א ווערט. געהארגעט, ווייל דער וואס ער לערנט זיך יעצט און ער איז שוין א מלמד דרײַ יאר און האט שוין אפגעהארגעט צוואַנציק קינדער, ער ווייסט אבער נאכנישט וויאזוי דאס צו פאררעכטן, סאו איך האב גארנישט פון אים אז ער קומט דארטן און ער באשיינט די שמחה, פון דעם האמיר אונז גארנישט, אונז דארף מיר וויסן ווער ס'פירט עס, האב איך געזאגט עט מען ברענגען אפאר דאקטוירים מיט אפאר ערנסטע מענטשן וואס האבן דעגריס, על איך אויך קומען? ווען נישט וואס האב איך סתם צו קומען אויסהערן ווי דארטן איינער דערציילט זיינע צוויי יאר עקספיריענס? האב איך אזוי געזאגט, זייטס נישט אפסעט אז איך קום נישט, ווייל איך בין נישט קיין חדר אינגל איך זאל נאכגיין צו יעדע זאך, אבער די פעקט אלאון אז עטס מאכטס אזא אסיפה דאס געט מיר אסאך חיזוק, ווייל דאס זאגט פאר מיר אז אה, דער עולם זעט מיר זעמער אין דער ערד, מיר זעמער אין דער ערד, מען זאגט אין ירושלים ווערט א קליין קינד געבוירן מיט א פאפיראס, זינט דריי פיר יאר רייכערן זיי שוין אין די גאס. ביז יעצט איז יעדעס קינד געבוירן געווארן מיט א פיפיק אין זיין תחת, היינט שוין נישט, ברוך השם מ'האט עס אפגעשטעלט, איז למעשה וויל איך ענק זאגן זייער קלאר, כ'האב הנאה אז מען טוט, ווייל אז מען טוט וועט מען אנקומען, אז מען טוט נישט וועט מען זיכער נישט אנקומען, ס'איז א מורא'דיגע זאך, ס'געט מיר אסאך סופארט, אבער כ'האב זיי געזאגט גיין העל איך נישט, ביי אונז איז אויך דא, שטעלט ארויס צעטלעך אז מען זוכט א לינג, מען זוכט דאס, מען זוכט יענץ, מען זוכט פארשידענע אייברים, ענד געס וואט? אונטערגעשריבן רבנים, פרעג איך וואס האבן די רבנים מיט די אלע אייברים? צו דעם דארף מען זיין אונטערגעשריבן גרויסע דאקטוירים. נאר דאס איז אונזער סיסטעם. פארלאזט זיך אויפן רב וואס דער רב האלט ביים גארנישט. ער האלט נאר ביים גנב'נען פון דיר געלט. און עט די ענד אוו די דעי האט קיינער גארנישט דערפון. איך באגעגן דא א איד אין ירושלים, ער זאגט ער איז א פראפעסאר אין א יוניווערסיטי וועגן טשיילד סעיפטי און אזוי ווייטער. קען, ער קומט פון אמעריקע, ער קען אידיש, ער הערט מיך אויס, ער זאגט מיר דו ווייסט דו ביסט א ספעציעלער מענטש, פרעג איך אים פארוואס, זאגט ער איך וועל דיר זאגן דעם אמת, זינט דו האסט אנגעהויבן דיין מערכה האב איך געזאגט אין מיין קאלעדזש אז ביז א יאר צוויי איז ער אונטערגעגאנגען, האבן זיי מיך געפרעגט מיינע סטודענטס פארוואס, האט ער געזאגט ווייל אדער עט ער זיך פארקויפן פאר געלט אזוי ווי אלע פרומע טוען, אדער זאגט ער א מורא'דיגע נקודה, ער עט אריין גיין אין א פרעמדן סאבדזשעקט און ער עט קאליע מאכן אלעס. זאגט ער אז דו רעדסט צען יאהר און יעדער הערט דיך, איי אדמייער יו ווערי מאטש, יו דידנט גאו אוועי פראם די סאבדזשעקט, ביסט נישט אריין אין ציונות, ביסט נישט אריין אין די אלע שטותים וואס זיי וואלטן געוואלט דו זאלסט אריינגיין. דו ביסט געפארן גראד. זאגט ער מיר אויכעט איך הער דיך אויס דו רעדסט זייער צו די זאך, איז איך האב באמת הנאה פון אייך זאגט ער, אזא מין וויסנשאפט אריינצוברענגען אין די היימישע וועלט, קיינער האט דאס נישט געקענט באווייזן, פון ממה נפשך איז ער געגאנגען צען יאר אין קאלידזש איז ער דאך שוין א כופר אין די היימישע וועלט. איז ער ווייטער נישט געגאנגען, וואס פארקויפט ער דען פארן עולם? לאט ער זיך אריין אין די ציוניזמוס ביזנעס, הע, ביסטו דאך אינגאנצן אפגעפרעגט, ווייל דער טאטע און די מאמע וואס זיי האבן נעבעך א קינד וואס זיי האבן אים באגראבן פאר דראגס און זיי ווייסן ער איז אויף דראגס און זיי ווילן אים ווינען אף, די האבן גארנישט מיט די אלע נארישקייטן, די האבן גארנישט אז אין ארץ ישראל איז דא ציוניזמוס מיט שמיוניזמוס, די פארסט גוט זאגט ער, איך בין א פראפעסאר אין א קאלעדזש און איך זאג דיר די פארסט גוט, שוין, ברוך השם האב איך שוין הסכמה אויך. ס'איז דא יעצט דעם פרייטאג ס'טוט זיך דא וועגן גיין צו די הר הבית, כ'האב געזאגט פאר איינעם צו מ'מעג גיין אויפן הר הבית צו מ'טאר נישט גיין אויפן הר הבית ווייס איך נישט, ס'איז א מחלוקת אין די פוסקים, רמב"ם מיטן ראב"ד, צו די אראבער לאזן מ'זאל גיין ווייס איך אז נישט, מ'האט אויסגעבלוטיגט לעצטנס מענטשן, די וואך איז דא גרויסע פראטעסטס אויפן הר הבית, און ס'איז געווען אפגעשפארט א גאנצע וואך שער יפו, מ'לאט נישט דורך נאר אז מ'באקוקט יעדן, די אראבער לאט מען נישט אריין נאר אז מ'באטאפט זיי און זיי ווילן נישט. ס'איז געווארן לעבעדיג דא. ס'טוט זיך. יעצט איז געשטארבן יעצט א פרוי, איינע וויינריב. די וויינריב האט געגעבן פאר דעם נאוונאמינסקער רעבן דעם גרויסן בילדינג וואס אונז זעמער מורא'דיג ברוגז אויף אים. דער נאוונאמינסקער רבי האט געבעקט אלע יארן די פעדאפיילס. יעצט ארגאניזירט מען א גאנצן פראטעסט קעגן זיין הויז. עניוועי. ס'איז נישט וויכטיג. שרייבט מען דא אויף די צעטלעך אז ס'איז געשטארבן ויהי אישה גדולה. איז כ'בין נישט קלאר. קודם ווערן דאך בחורים זייער אראוזד פון דעם סעקסי אז מ'ליינט דא ואישה גדולה איז א גרויסע פרוי געווען. און נאכדעם וואס הייסט גרויס? איז גרויס מיינט סייז? צו גרויס מיינט הייט? וועיט? ס'איז אזוי חזר'יש ווי ס'איז געווארן לעצטנס מ'מוז זיך לעקן צו די עשירים ווייסט מען זיי נישט ווי צו לעקן און וויאזוי צו לעקן. דא ענדיגט זיך דער ערשטער חלק. זייטס מוחל גייטס צום צווייטן חלק.